לאמיר לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ', די שיחה איז אויף פרשת נח, עמוד איז עמוד דרײַצן אין חלק כ'. ס'איז זייער שווער צו מגדיר זיין די געשמאקייט פון די שיחה וואס דער רבי מאכט דא מיט דעם. דער רבי עט זיך שטעלן אויפן ערשטן פסוק פון פרשת נח, אלה תולדות נח, נח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, און אראפ ברענגען די גמרא און אין תנחומא וואס ס'רעדט זיך וועגן דעם און פרעגן א זייער א שווערע שאלה אויף דעם וואס ס'שטייט אין מדרש, אויף צו עס פארענטפערן עט די רבי אראפ ברענגען א רמב ם אין הלכות עבודה זרה, פרעגן אפאר שווערע שאלות אויפן רמב ם און ס'איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס דער רמב ם וויל, און די רבי וועט מחדש זיין דא א חידוש נפלא ביותר, ס'ווערט פשוט געשמאק, איך ווייס נישט וויאזוי צו ארויס זאגן, טעמו וראו, פשוט געשמאק צו זען וואס ס'ווערט א ליכטיגע רמב ם, דער רמב ם ווערט דאך אינגאנצן אנדערש פארשטאנדיג, און ס'ווערט אראפגעגיין אלע שאלות אויפן רמב ם, און ס'פשוט כפשוטו וואס דער רמב ם האט געוואלט, וועט ווערן פשוט ליכטיג צו פארשטיין וואס ער האט געוואלט. אות א', אויפן פסוק בתחילת פרשתנו, אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, זענען דא צוויי פירושים, שטייט איש צדיק תמים היה בדורותיו, ס'קען שטיין איש צדיק תמים היה, מ'לייגט צו בדורותיו, איז דא אויף דעם צוויי פירושים, איינס איז גמרא אין סנהדרין, און אין תנחומא, עס ברענגט זיך אין זוהר, ברענגט זיך אראפ דער ענין, וואס איז די צוויי פירושים, און רשי ברענגט עס אראפ בפירושו על התורה.

זאגן חזל, רשי איז עס מפרש אויכעט אויפן דעם פסוק, לפי דער לשון פון רשי, לפי לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. לויט זיין דור וואס איז געווען פול מיט רשעים, און ס'איז געווען דער מבול מיט אלע אנדערע זאכן, איז ער געווען א צדיק. אבער ווען ער וואלט געווען אין דעם דור פון אברהם, אילו היה בדורו של אברהם, וואלט ער זיך גארנישט גערעכנט פאר א צדיק אינגאנצן. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה אויף דעם, איז נישט גלאטיג דער לשון אילו היה בדורו של אברהם, מיינט ווען ער וואלט געווען אין דעם דור פון אברהם וואלט ער געווען גארנישט, זאגט דער רבי אברהם איז געבוירן געווארן נ"ח שנה לפני מיתת נח, אברהם אבינו איז געבוירן געווארן אַכט און פֿופֿציק יאר פאר נח איז געשטארבן, זייער געשמאק, דער רבי ברענגט אראפ ווי דער רבי סימן פון אבן עזרא, דער אבן עזרא זאגט ואברהם אבינו בן נח כאשר מת נח, אברהם אבינו איז געווען אַכט און פֿופֿציק יאר ווען נח וואס איז אויכעט אַכט און פֿופֿציק איז געשטארבן, קומט דאך אויס אז אברהם אבינו מיט נח האבן געלעבט אַכט און פֿופֿציק יאר צוזאמען, איז דאך נח געווען א משך זמן בדורו של אברהם, פאסט דאך נישט צו זאגן אילו היה בדורו של אברהם, ער איז דאך געווען בדורו של אברהם, וואס מיינט דאס אילו היה בדורו של אברהם? און כאטש אז מ לכאורה קען מען ענטפערן, וועט דער רבי אפפרעגן, און כאטש אז בתחילת ימיו האט אברהם לכאורה נאך נישט דערגרייכט צו דער שלימות המדריגה פון צדיק, ביז אז ס'שטייט אין מדרש שהיה אבינו אברהם, דער רבי ברענגט אראפ א מדרש אין מדרש בראשית רבה. א לשון פונעם מדרש, שהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, תאמר שיש בידי עון, שהייתי עובד עבודה זרה כל השנים הללו, מען קען דאך זאגן אז כ'האב אין זיך, כ'האב, כ'האב אין מיין האנט עבירות, וואס איך האב געדינט עבודה זרה אסאך יארן, און ערשט דערנאך איז ער געווארן מכיר את בוראו, איז קען מען דאך זאגן אז לכאורה אין די צייט וואס אברהם האט געלעבט צוזאמען מיט נוח'ן איז ער נאכנישט געווען קיין צדיק, דערפאר שטייט אילו היה בדורו של אברהם, אברהם איז ערשט געווארן א צדיק נאך וואס נוח איז געשטארבן, זאגט דער רבי מ'קען עס נישט זאגן, איז אבער דאך פארן זמן בן נ ח שנה האט ער שוין לכל הדעות מכיר געווען את בוראו, מ'וועט באלד רעדן אין אות ב' וועט מען רעדן וועגן די אלע דעות אין דעם גיל ווען אברהם אבינו הכיר את בוראו, וועט מען זען אז נאך אלע דעות איז ביי אַכט און פֿופֿציק יאר ס'איז שוין געווען לאנג הכיר את בוראו, מילא ווי קענסטו זאגן אילו היה בדורו של אברהם ער איז דאך געווען בדורו של אברהם איז ער דאך לכל הדעות מכיר געווען את בוראו, און דערצו נאך, ווי איז געווען די דרגה וואס ס'איז געווען הכיר את בוראו, ס'איז געווען א הכרה בכח עצמו, ער אליין איז צוגעקומען צו די מסקנא, מיט האבן א טאטן תרח, מיט די עבודה זרה וואס תרח האט פארקויפט, מיט די מעשה וואס ער האט צובראכן די אלע צלמים, מיט דעם, מיט דעם אליין איז ער געקומען בכח עצמו צו פארשטיין אז ס'איז דא א אויבערשטער. ווי דער רמב ם איז מאריך בריש הלכות עבודה זרה, ווי אזוי אברהם איז פון זיך אליין צוגעקומען צו וויסן און מכיר זיין דעם אויבערשטן, דער לשון פון דעם רמב ם איז ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, פארקערט אויב מען וויל זאגן אויף א שפאס אויף א איראניק, איראניע, ער האט געהאט מלמדים, דער טאטע האט אים מלמד געווען ער זאל שטיין און פארקויפן צלמים און איינרעדן מענטשן אז דער צלם וועט זיי העלפן, ביז אברהם אבינו האט צו אים געזאגט, דו ביסט אַכציק יאר אלט, דעם צלם האט מיין טאטע נעכטן געמאכט, ווי גייסט זיך בוקן צו דעם? איז דער רמב ם זאגט ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלץ איז געווען פון אים אליין, ס'איז דאך א מורא'דיגע מעלה וואס דא איז געווען, און נאך מער, נישט ווי נוח וואס זיין ידיעת והכרת הבורא איז ווי ס'איז משמע נישט געווען בכח עצמו, דער רבי ברענגט אראפ דעם רמב ם אין הלכה ב' און אין ג' אז דאס איז געווען דער חידוש פון אבר, איינע פון די חידושים פון אברהמען וואס ס'איז געווען און די גרויסע מעלה פון אברהמען וואס הכיר בכח עצמו, ביי נוח'ן איז דאס נישט געווען. איז ווערט דאך די שאלה נאך אסאך שטארקער, איז ער דאך יא געווען מדורו של אברהם, און אברהם איז געווען א צדיק בכח עצמו, און ווען ער איז געווען אַכט און פֿופֿציק יאר, און יעמאלט איז ער שוין נח אוועק געגאנגען, איז ער דאך געווען אין זיין דור, וואס איז דער לשון אין די גמרא און אין מדרש אילו היה בדורו של אברהם? און דער רבי איז מדגיש אין חצאי ריבוע דעם חילוק פון אברהם ביז נח, נישט ווי נוח וואס זיין ידיעות והכרת הבורא איז ווי ס'איז משמע, ווי כ'האב געזאגט פריער פון רמב ם, נישט געווען בכח עצמו, און ווי מיר געפינען בנוגע סוד העיבור בפירוש, ווען מ'רעדט וועגן דעם סוד העיבור געפינט מען בפירוש, פון וואנט האט נוח עס געוואוסט? אז ער האט עס געלערנט פון חנוך, און אויכעט פון מתושלח זיין זיידן. בפרט לויט ווי דער רמב ם שרייבט אז מתושלח האט געהאט א בית מדרש און א בית דין, איז דאך זיכער אז זיין הויפט אייניקל נח איז געווען דארט און געלערנט דארט, קומט אויס אז ער אליין האט גארנישט געוואוסט, אלץ וואס ער האט געוואוסט האט ער גענומען פון זיין זיידן פון מתושלח'ן און פון חנוכ'ן, מה שאין כן אברהם איז געווען אלץ בכח עצמו, ער איז געוואקסן צווישן די אלע עובדי עבודה זרה און געקומען אליין צו א מסקנא מיט זיין שכל אז ס'מוז זיין אז ס'דא א בורא עולם און די אלע עבודה זרות איז אלץ גארנישט מיט נישט. אינטערעסאנט וואס די רבי לייגט צו, איז דאך זיכער אז זיין הויפט אייניקל נח האט געלערנט ביי אים. זאגט די רבי, הארה אַכצן, ולהעיר מבמדבר רבה, פרק ד', שמסר לו בגדי אדם הראשון. געוואלדיג! וואו נעמט דער רבי אז עס איז געווען זיין הויפט אייניקל? מתושלח האט געהאט די קליידער פון אדם הראשון, וועמען האט ער עס געגעבן? ער האט עס געגעבן נוח'ן, איז דאך זיכער אז נוח איז געזעצן ביי אים אין ישיבה און געלערנט, ער האט מקבל געווען פון אנדערע פאר אים, און על דרך זה איז אויך דער חילוק בנוגע זייער הנהגה, נישט נאר דעם ענין ווי זענען צוגעקומען צו גלייבן אין אייבערשטן, איז געווען אן אנדער, נח האט עס געלערנט פון אנדערע, אברהם אבינו איז געווען דער לשון פון רמב ם בכח עצמו, און דער רמב ם ברענגט ארויס אז דאס איז די חידוש פון די מעלה פון אברהמ'ן, זאגט דער רבי אין די עבודה אליין איז געווען א חילוק, וואס איז געווען דער חילוק? מיר זעען אז רש י ברענגט אראפ אין די פרשה את האלוקים התהלך נח, זאגט רש י נח היה צריך סעד לתומכו, התהלך מ'האט אים געדארפט העלפן אבל אברהם היה מתחזק והולך בצדקו מאליו אברהם אבינו איז געגאנגען פון זיך אליין זעט מען סיי אין דעם ווי צוקומען צו די מסקנא אז ס'דא אן אייבישטער און עבודה זרה איז גארנישט איז געווען א חילוק פון אברהם ביז נח און סיי אין די עבודה אברהם היה מתחזק והולך אליין בצדקו נח האט געדארפט האבן סעד לתומכו אים אונטערשטופן אים אונטערהעלפן יעצט קומט דער רבי צוריק צו די מסקנא צו די שאלה וואס מען האט געפרעגט פריער, איז ווי איז מתאים צו זאגן אילו היה בדורו של אברהם כולו, בשעת אז נח איז יא געווען א משך זמן אינעם דור פון אברהם, שוין נאכדעם ווי אברהם הכיר את בוראו, ווערט דאך געוואלדיג די שאלה, פארוואס שטייט דער לשון אילו היה בדורו של אברהם? אפילו מ'זאל טייטשן, דער רבי גייט, איינער וועט דאך קומען און זאגן איך וויל ענטפערן, זאגט דער רבי איך קען עס אויך נישט אננעמען, אפילו מ'זאל טייטשן אז דורו של אברהם מיינט און הויבט זיך אן נישט פון זמן אברהם'ס עבודה מיט זיך, נאר פון זינט ער האט אויפגעטון מיט אנדערע, ווי דער לשון איז את הנפש אשר עשו בחרן, און ווי די גמרא דערציילט אין עבודה זרה. וואס זאגט אז דווקא פון דעמאלט האבן זיך אנגעהויבן די שני אלפים תורה. ווען האט זיך אנגעהויבן די שני אלפים תורה? דווקא ווען אברהם האט געטון מיט אנדערע נישט נאר מיט זיך אליין. לכאורה קען מען זאגן, דערפאר שטייט אילו היה בדורו של אברהם, ווייל ווען אברהם, ווען נח איז געשטארבן, איז אברהם נאכנישט געווען, לכאורה, געטון מיט די וועלט. ס'איז נאכנישט געווען את הנפש אשר עשו בחרן. זאגט דער רבי, די גמרא זאגט אז דווקא פון דעמאלט, פון ווען ס'איז געווען את הנפש אשר עשו בחרן, יעמאלט האט זיך אנגעהויבן די שני אלפים תורה. איז אבער קען מען דאס אויך נישט זאגן, ווייל איז דאך אויך דער אויפטו געווען כמה יארן פאר מיתת נח, ווי די גמרא אליינס זאגט, די גמרא קומט צו א מסקנא דארט און זאגט, גמירי דאברהם בההיא שעתא בר חמשין ותרתי הוה, ווען ס'איז געווען דער אופן את הנפש עשו בחרן, דאס איז דאך שוין געווען דורו של אברהם, איז יעמאלט דאך שוין געווען בדורו של אברהם, און יעמאלט איז שוין געווען דער ענין פון את הנפש אשר עשו בחרן, און פון דעסטוועגן שטייט אילו היה בדורו של אברהם, ווי קומט דאס ווי קען דאס שטיין? ווייל אברהם ביי צוויי און פֿופֿציק יאר איז שוין געווען דער ענין פון את הנפש אשר עשו בחרן, און ער האט נאך געלעבט זעקס יאר צוזאמען מיט דעם לעבן פון נוח, איז דאך נוח יא געווען בדורו של אברהם. די חשבון וואס די גמרא מאכט איז פשוט זייער געשמאק, כ'האב עס קיינמאל נישט געלערנט, כ'האב ערשט נאכגעקוקט, אברהם איז געבארן געווארן אין דעם יאר טויזנט ניין הונדערט אַכט און פֿערציק פון בריאת העולם, און די גמרא זאגט אז ער איז געווען צוויי און פֿופֿציק יאר ווי יעמאלט האט זיך אנגעהויבן די שני אלפים תורה.

זעען מיר אז אברהם אבינו האט זיך עס געטאן ביי צוויי און פופציג יאר אלט, ממילא יעמאלט ענדיגט זיך ווען ס'קומט דער אלף הרביעי ענדיגט זיך די שני אלפים תורה. ממילא בלייבט דאך ווייטער די שאלה, וואס שטייט דער לשון אילו היה בדורו של אברהם, און מען קען נישט ענטפערן אז אז ס'רעדט זיך וועגן אז ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין, דער רבי האט פרובירט צו ענטפערן אז לכאורה איז ער בתחילת ימיו נאכנישט געווען קיין צדיק, ער איז דאך זיכער יא געווען, לכל הדעות איז ער שוין געווען יעמאלט, לויט דעם וואס זיי זאגן אז ער איז געווען ביי דריי יאר, האט ער שוין הכיר את בוראו איז ער דאך געווען אסאך יארן צוזאמען מיט נוח'ן אלס א צדיק און וואס שטייט אילו היה בדורו של אברהם און אפילו מיר וועלן ענטפערן אז דורו של אברהם הייבט זיך אן ערשט ווען את הנפש עשו בחרן ער איז געווען ביי צוויי און פֿופֿציק איז שוין געווען דער את הנפש אשר עשו בחרן און ער נאך און און ווען איז נוח נסתלק געווארן ווען ער איז געווען בן נ"ח נאך געווען זעקס יארן צוזאמען ווי קען זאגן ווי קען זאגן דער די גמרא און דער תנחומא אילו היה בדורו של אברהם ער איז געווען בדורו של אברהם אות ב' יעצט דער רבי וועט ברענגען געזאגט פריער אין דעם ענין ברענגען דעם רמבם אראפ ברענגען דעם ענין וועגן דעם גיל פון אברהם און זען וואס דער רמבם ברענגט אראפ אנדערש ווי אלעמען און דער רבי וועט פרעגן פון צוויי שאלות צו דריי שאלות און דערנאך דער רבי וועט פארענטפערן דער רמבם וועט ווערן אזוי געשמאק און פארשטאנדיג וואס דער רמבם וויל דא לכאורה איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס טוט זיך דא מיט דעם רמבם אות ב' וועגן דעם גיל ווען אברהם הכיר את בוראו זענען דא כמה דעות בן ג' בן מ' בן מ"ח און בן נ' ס'איז דא דריי גירסות פיר גירסות איינער אז ער איז געווען דריי יאר אלט ער איז געווען פערציג יאר אלט ער איז געווען אכט און פערציג יאר און ער איז געווען פופציג יאר דער רמבם אין הלכות עבודה זרה פרק א' הלכה ג' זאגט אז בן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו דער רמבם נעמט אן אז ער איז געווען פערציג יאר זאגט אויף דעם דער ראבד, יש אגדה אז בן שלוש שנים, ס'דא אגדה אז ווען ער איז געווען דריי יאר, יעמאלט האט ער מכיר געווען דעם דעם אייבערשטן, וואס איז די ראיה זאגט דער ראבד, שנאמר, ס'דא א פסוק אין תורה, פרשת תולדות שטייט עקב אשר שמע אברהם בקולי, זאגט דער ראבד מנין עקב דער אייבערשטער זאגט עקב וויבאלד אברהם אבינו האט געהערט אין מיין וואס איך האב אים געזאגט זאגט דער ראבד איז זייער געשמאק עקב קומט אויס איז הונדערט צוויי און זיבעציק און אברהם אבינו האט געלעבט הונדערט פֿינף און זיבעציק זאגט דער אייבערשטער עקב הונדערט און צוויי און זיבעציק יאר איז שמע אברהם בקולי ווען איז ער געווארן אנגעהויבן שמע אברהם בקולי ווען ער געווען דריי יאר אלט דער ראבד זאגט אז ס'געווען אז ס'דא אגדה בן שלוש שנים דער כסף משנה איז מסביר אז אפשר לקיים לשון פון דעם כסף משנה אפשר לקיים זה וזה מען קען מקיים זיין סיי דעם שלוש און סיי דעם ארבעים צוזאמען ווי קען עס זיין אדער שלוש אדער ארבעים זאגט דער כסף משנה זיין לשון אפשר לקיים זה וזה דבן שלוש שנים היה כשהתחיל לחשוב וכולו ווען ער האט אנגעהויבן צו טראכטן, להכיר בוראו, אבל כשהיה בן ארבעים השלים להכירו. זייער געשמאק. איז דא ביידע זאכן. דער רמבם נעמט אן ווען ער איז געקומען צו די הכרה מלאה. אנגעהויבן האט זיך עס טאקע ביי דריי יאר, און זיך געענדיגט ביי פֿערציק יאר. ורבינו כתב, און דער כסף משנה איז ממשיך, ורבינו כתב העיקר שהוא גמר ההיכרא. דער רמבם שרייבט פֿערציק, ווייל ער נעמט אן דעם סיום און די השלמה פון מכיר זיין אין דעם אייבערשטן. ורבינו כתב העיקר שהוא גמר ההיכרא דהיינו שהיה בן ארבעים שנה, וצריך לומר שהיה גורס בן ארבעים ולא בן מ"ח כמו שהוא בספרים. די מערסטע אנגענומענע גירסה איז אדער מ נ אדער מ"ח אבער נישט קיין מ', פון דעסוועגן האט ער אנגענומען מ', ווייל יעמאלט איז געווען דער סוף פון דעם פון דעם דער דער תכלית פון דעם הכיר אין דעם אייבערשטן דאס איז וואס ברענגט אראפ דעם רמב ם און דער ראבד זאגט אז עס איז בן שלוש און דער כסף משנה מאכט א א ממוצע יבוא הכתוב השלישי און ער זאגט אז ביידע קען מען לערנען דער רמב ם נעמט אן פֿערציק ווייל יעמאלט האט זיך געענדיגט די שלימות פון הכרה בהקדוש ברוך הוא און ס'האט טאקע אנגעהויבן ביי דריי דער רמב ם קריגט נישט אויף דעם דארף אבער פארשטיין, דער רבי וועט פרעגן דא א געוואלדיגע שאלה אויפן רמב ם, ווייל די גירסא הנפוצה אין מדרשים שלפנינו, אין די אלע מדרשים וואס מיר האבן, איז בן מ ח שנה הכיר אברהם את בוראו, פארוואס האט דער רמב ם אנגענומען דווקא די גירסא אז בן ארבעים שנה? פארוואס האט ער אנגענומען די גירסא? די דווקא די גירסא אז בן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו רבי ברענגט אראפ אין הערה זיבן און דרײַסיק נאך די קאשע ווערט נאך אסאך שטארקער בפרט שהגירסא בן מ ח יש לו מקור במקום אחר ס'דא א געוואלדיגער מקור אז אברהם אבינו הכיר את בוראו בן מ ח צו די שאלה וואס מען האט געפרעגט פריער אילו היה בדורו של אברהם איז גאר נישט שווער ווייל פון מ ח ביז נ ח איז נאך אלץ דא צען יאר וואס ער האט געלעבט צוזאמען מיט נח איז ער דאך געווען צוזאמען מיט נח אין דעם זעלבן דור דער רבי זאגט אזוי בפרט שהגירסא בן מ ח יש לו מקור במקום אחר דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון רש"י ברענגט אראפ אה, פירוש רש"י לבראשית רבה פרק סמך ד שהרי בדור הפלגה היה אברהם בן מ ח ולא מצינו שנשתתף בעצתם אברהם אבינו איז געווען 48 יאר ווען עס איז געווען דור הפלגה און אברהם אבינו האט זיך נישט משתתף געווען מיט זיי דערפאר איז א ראיה ס'איז געווען בן מ ח שנה הכיר את בוראו און ער ברענגט אראפ אויכעט פון מגן אבות דארטן ויצא להם זה המספר דבן מ ח הכיר לפי דעתם כי בשנת מות פלג

אויב אזוי ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס דער רמב ם נעמט אן א גירסא וואס איז אינגאנצן נישט נפוץ בן מ' שנה, עפעס מוז דאך זיין דא באהאלטן, דער רמב ם איז דאך א מדוייק און א מדייק און עווריטינג איז שטימט, וואס עפעס האט ער זיך אנגעכאפט אין ארבעים? בפרט לויט די הערה אז בן מ ח איז דא צוויי מקורות אויף דעם. אויך דארף מען פארשטיין, וויבאלד אז אפשר לקיים זה וזה, דער כסף משנה האט דאך געזאגט אז מען קען זאגן ביידע, מען קען זאגן דריי און מען קען זאגן פֿערציק, סיי די דעה אז בן שלוש הכיר את בוראו, און סיי די דעה אז ער איז געווען בן ארבעים, און דער רמב ם אליין רעדט בתחילת ההלכה וועגן דעם ווי אברהם איז געווען בקטנותו. געוואלדיג! דער רמב ם ברענגט אראפ וועגן אברהם ווען ער איז געווען בקטנותו, און ער דערמאנט נישט בכלל דעם ענין פון דריי. אבער געוואלדיגע די שאלה ווערט דאך בוים ס'שרייט דאך די שאלה געוואלדיג אויב דו ווילסט זאגן אז בן ארבעים אדער מען א זאך וואס אינגאנצן נישט וואס איז נישט נפוץ ווען דו רעדסט וועגן אברהם ווען ער איז געווען א קינד דערמאן אז ס'איז געווען שלוש זאגט ער גארנישט וואס איז דער לשון פון רמבם כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו ווען דער איתן אברהם אבינו דער שטארקער האט אנגעהויבן איז געווארן נגמל נגמל מסתם רעדט ווען האט אויפגעהערט זייגן והוא קטן והתחיל לחשוב וכולי, ער איז געווען א קליינער און האט אנגעהויבן צו טראכטן, ווען איז דאס געווען? ווען ער איז געווען דריי יאר אלט, איז פארוואס דערמאנט ער נישט בפירוש אז אין דער צייט ווען התחיל לחשוב איז ער געווען בן שלוש שנים? א געוואלדיגע געוואלדיגע שאלה, לכאורה האט דער רמב ם געדארפט שרייבן נאר דארט אז ער איז געווען בן שלוש שנים און יעמאלט האט ער אנגעהויבן, שטייט קלאר התחיל לחשוב. פארוואס דערמאנט ער נישט בכלל דריי יאר, ער דערמאנט דווקא דעם ענין פון פֿערציק און אינגאנצן נישט דריי. און נאך צוויי געוואלדיגע שווערע שאלות אויף דעם רמב ם. איז נאך נישט געענדיגט, די שאלה אויפן רמב ם וואס איז אין ענין וועגן דעם ענין פון הלכות עבודה זרה, דאס איז זיין די שווערע שווערע שאלה וואס אינגאנצן נישטא צו פארשטיין וואס דער רמב ם האט דא געוואלט מיט דעם רבי'נס חידוש נפלא נפלא ביותר, וועט אראפגיין אלע שאלות און די רמב ם וועט ווערן קלאר, און ס'וועט ווערן א ליכטיגקייט אויכעט אין הלכות עבודה זרה, וואס מיינט עבודה זרה, און ווי ווייט מ'דארף אכטונג געבן צו זיין אוועק פון עבודה זרה, דער רבי וועט מחדש זיין דא וואס דער רמב ם האט געוואלט און האט געמיינט מיט די הלכות וואס ער האט געברענגט. אות ג האמיר האמיר א שאלה אויף דעם גמרא און אויפן מדרש וואס זיי זאגן אילו היה בדורו של אברהם ער דאך געווען בדורו של אברהם מיר האבן צוויי שאלות אויפן רמבם וואס דער רמבם נעמט אן די גירסא אז בן ארבעים שנה היה אברהם הכיר את בוראו פארוואס ס'דא בן ג' ס'דא בן בן בן מ ח ס'דא בן נ' פארוואס כאפט ער אן דווקא דעם ענין פון מ' וואס איז נישט נפוץ אינגאנצן די צווייטע שאלה איז אז דו רעדסט ווען ער איז געווען א קטן האט אנגעהויבן צו יא האסטו געדארפט שרייבן אז ער איז געווען בן שלוש שנים יעמאלט וואלט געווען זייער געשמאק דער כסף משנה, כסף משנה זאגט דאך אז מ'קען זאגן ביידע, אז ביי דריי האט ער אנגעהויבן, ביי פערציג איז ער געווארן אינגאנצן א איז הכיר את בוראו, דער רמב ם אליין זיך סותר, ער שרייבט דאך אז התחיל לחשוב ווען ער איז געווען נגמל, שרייב אז ס'איז געווען דריי יאר, און ווען איז געווען די הכר אינגאנצן, ווען איז געווען די הכרה אין דעם אייבערשטן אינגאנצן, איז געווען ביי פערציג, וואלט געווען אלץ זייער געשמאק. אות ג. וועט דאס זיין מובן בהקדם כללות הביאור אין רמב ם הלכות עבודה זרה. בסוגיא בכללות אין הלכות עבודה זרה, יעמאלט וועט מען קענען פארשטיין וואס דער רמב ם האט דא מדייק געווען דווקא בן ארבעים און האט נישט געשריבן בן שלש, געוואלדיג געוואלדיג. וועט מען דאס פאר מובן בהקדם כללות הביאור אין רמב ם הלכות עבודה זרה. אין דעם ערשטן פרק הויבט אן דער רמב ם.

דאס געווען דער עיקר פון עבודה זרה דערנאך איז ער ממשיך דאס אלץ אין הלכה אין אין הלכה א' דערנאך איז ער ממשיך אין הלכה ב' לשון פונעם רמבם כולו ואחר שארכו הימים עמדו בבני אדם ארכו הימים נאך אנוש עמדו נביאי שקר ואמרו שהקל צוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני כולו ווען ס'איז געווען ביי אנושן, איז דאס נישט געווען אויף ווייל וואס ס'איז געווען נביאי שקר. זיין שכל האט אים געזאגט אז מען דארף דינען די זון מיט די שטערן, ווייל זיי זענען ממוצעים צווישן דעם אייבערשטן, זיי האבן א כח צו געבן, און זיי האבן געגלייבט אז ס'איז דא א אייבישטער, אבער זיי האבן געזאגט אז מען דארף זעך, מען דארף דינען די זון מיט די לבנה מיט די שטערן. ס'איז אריבערגעגאנגען א צייט, איז געווארן נביאי שקר. און ער אוי און ער איז מפרט דאס ביז דא געווען דער לשון פון רמבם און ער איז מפרט און מסביר ווי מען האט אנגעהויבן דינען כוכב פלוני כולו און איז מבאר באריכות ווי מ'איז שפעטער ארונטער ביז צום נידעריגסטן שלב פון עבודה זרה הייסט אזוי אז לכתחילה איז געווען ביי אנוש געווען א טעות דערנאך איז געקומען נביאי שקר דערנאך פארשטייסט אויף וואס און דערנאך געקומען צו א מצב אז זיי האבן געזאגט אז די זון חס ושלום פארגעסן דעם אייבערשטן און די זון אליין גיבט זיי אלץ וואס זיי דארפן האבן עס איז געקומען א צייט וואס איז נישטא א צייט דאכט זיך מ'געדענקט זיך געווען א צייט וואס איז געווען פארוואלקנט ס'איז נישטא קיין זון האט מען זיי געהייסן מאכן א ציור פון די זון און אויפהענגען אין שטוב און זיך בוקן צו דעם ביז ס'איז געווארן די נידעריגסטע דרגה אין עבודה זרה לשון פון רמבם נאכאמאל וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום, ס'איז פארגעסן געווארן אין די גאנצע וועלט איז פארגעסן געווארן דער גרויסער און דער פארכטיגער נאמען פונעם אייבערשטן, ולא היה שום אדם מכירו, קיינער האט נישט דערקענט דעם אייבערשטן, אלא יחידים בעולם, כגון אלץ דער לשון פון רמבם, ווער געווען די יחידים בעולם? כגון חנוך ומתושלח. נוח, שם, ועבר, זיי זענען געווען מכיר בבורא עולם, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו, און אברהם אבינו איז געבארן געווארן, דער רבי ברענגט עס נישט דא, אבער וואס איז געווען יעמאלט? האט זיך אנגעהויבן אז אברהם אבינו את הנפש אשר עשו בחרן, ביז ער איז געקומען אין כנען שטייט ויקרא שם בשם השם קל עולם, וואס ער האט געמאכט דעם אשל מיט די אלע אנדערע זאכן, דער וואס איז די מעלה פון אברהמען ס'איז געווען נישט נאר ער אליין אזוי ווי ס'איז געווען חנוך מתושלח נח שם ועבר אברהם האט אנגעהויבן צו מאכן אל תקרי ויקרא אלא ויקריא האט געמאכט אנדערע זאלן דאס דאס איז הלכה ב' אין הלכה ג' האב מיר א גאנצע הלכה א גאנצע הלכה ב' איז ער מבאר ווי דער סדר וואס איז אראפגעגאנגען אין די וועלט אין הלכה א' רעדט ער וועגן אנוש טעות שפעטער רעדט ער וועגן נביאי שקר ביז זיי זענען געקומען צו א מצב אויף דעם נידעריגסטן אופן פון עבודה זרה וואס איז געבליבן אינגאנצן א פאר וואס אין יעדן דור וואס האבן איינדערקענט דעם אייבערשטן חנוך מתושלח נח שם ועבר און אין הלכה ג' איז ער מבאר באריכות ווי אברהם איז צוגעקומען להכרת בוראו, הלכה ג' איז ער מסביר ווי אברהם אבינו איז צוגעקומען להכרת בוראו, וועגן אלע מעשים ועניינים נעלים וואס ער האט געטון נאכדעם, איינצופלאנצן דעם עיקר גדול הכרת הבורא ועבודתו, דעם עיקר גדול, גאר די גרעסטע וויכטיגסטע זאך וואס קען זיין איז גלייבן אינעם אייבערשטן. דעם עיקר גדול הכרת הבורא ועבודתו האט ער איינגעפלאנצט אין הארצן פון אלפים ורבבות פון טויזנטער און צענדליגער טויזנטער ביז הודיעו ליצחק בנו די לשון פון רמב"ם האט מודיע געווען זיין זון יצחק אז ס'איז דא א אייבישטער אויף די וועלט ויצחק הודיע ליעקב ויעקב למד בניו וכו' דערנאך איז ער ממשיך וואס איז געווען דער מצב פון בני יעקב אין מצרים ביז דער אויבערשטער האט געשיקט משה רבינו און געגעבן די מצוות פון אידן צו אידן און דאס אלעס מיט אן אריכות קען מען דאס לערנען שפעטער אז ס'איז געקומען א צייט וואס די קינדער פון יעקב אין מצרים איז געווען ווי די גמרא זאגט דארט מלאכים האבן גע'טענה'ט הללו והללו אז חס ושלום נישט ווען איינער פון עבודה זרה זוכה און ער ענדיגט צו אז ס'איז געקומען משה רבינו ס'האט געגעבן די מצוות, ס'האט צוריק געברענגט משכו משכו מידיכם עבודה זרה וקחו לכם, א מצוה פון דעם שה צו מאכן א קרבן פסח, און דאס אלץ אין הלכה ג' אין א געוואלדיגע לאנגע אריכות. יעצט קומט דער רבי נאכן רעדן וועגן די דריי הלכות אין פרק א' אין הלכות אין הלכות עבודה זרה פרק א' הלכה א' הלכה ב' הלכה ג' וואס מיר האבן ערשט געלערנט פרעגט דער רבי די שאלה וואס לכאורה איז דאס נישט מובן דער רמב"ם איז א ספר הלכות פון הלכות הלכות ווי דער רמב"ם שרייבט בהקדמת ספרו עס ווערט אנגערופן ספר יד החזקה נישט קיין ספר וואס דערציילט דברי ימי עולם אדער אפילו דברי ימי ישראל, וואס ביסטו מאריך אזוי פיל אין הלכה א' און אין הלכה ב', דאן האבן מיר דאך אין הלכה ג' נאך העכער דעם ענין וואס איז געווען די וועלט און וואס איז געווארן די וועלט, וואס איז געווען ביי אנוש, וואס איז געווען נאך אנוש מיט די נביאי שקר, און דאן אין הלכה ג' וואס איז געווען, און די גאנצע וועלט האט פארגעסן וועגן דעם אייבערשטן יעמאלט, עס איז געבליבן נאר די איינציגע וואס מען האט פריערט אויסגערעכנט, און הלכה ג' מיט א גאנצע אריכות ווי אברהם אבינו האט געמאכט, ביז ער האט געלערנט יצחק און יעקב און יעקב מיט בניו און אין מצרים איז כמעט אלס פארלארן געווארן ביז משה רבינו איז געקומען וואס איז דאס ס'איז א ספר היסטאריע אז ער דערציילט אונז וואס דא איז געווען כ'געדענק ווי דער רבי האט זיך געקאכט אין די זעלבע שאלה אז דער רמבם איז דאך א ספר הלכות דער רמבם רעכנט אויס די ניין פרות פרה אדומה וואס מ'האט געמאכט דאס איז הלכה וואס איז געווען דער רמבם רעדט דאך אין הלכות בית הבחירה אין הלכות כלי המקדש רעדט וועגן די אלע זאכן וואס איז הלכות וואס מ'דארף נוצן אם ירצה השם בקרוב ממש בשעת ס'קומט צו די צו די פרה זאגט ער פרה עשירית וועט מאכן משיח צדקנו זאגט ער ווי קומט דאס אריין אין הלכה וואס האט דאס טון צו הלכה הלכה איז א זאך וואס איז וואס איז דא דער רבי ענטפערט אז דער רמבם ווען ער האט געשריבן האט זיך נישט געקענט איינהאלטן ער האט געווארט אויף משיח אזוי שטארק אז ער איז געקומען צו דעם ער האט געענדיגט וועגן די ניין פרות וואס איז געווען האט ער געשריבן פארגעסט נישט די צענטע פרה גייט מאכן גלייך משיח גייט קומען און גייט דאס מאכן יעצט דער רבי ממשיך מיט די שאלה אויב איך זאג אז דער אז דער ספר פון רמבם איז הלכות הלכות טא וואס איז נוגע להלכה דער רבי האט אונטערגעשטראכן להלכה די גאנצע אריכות פון כל הפרק ווי אזוי ס'איז געווען די השתלשלות הירידה פון עובדי עבודה זרה פון זינט ימי אנוש און ווייטער ביז צום זמן ווען דער לשון פון רמבם בחר השם בישראל לנחלה והכתירם במצוות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועים אחריה וואס וואס טוט זיך דא? ווען דער רמבם וואלט מקדים געווען אז אדם הראשון איז נצטווה געווארן על איסור עבודה זרה, דאס שטייט ערשט אין הלכות מלכים, סוף רמבם, סוף יד החזקה. וואלט מען, ווען דער רמבם וואלט עס געשריבן אנהייב אין אנהייב הלכות עבודה זרה, איר זאלט וויסן, דער אויבערשטער האט אנגעזאגט אדם הראשון אויף איסור פון עבודה זרה, שטייט גארנישט וועגן דעם. וואלט מען געקענט פארענטפערן על כל פנים בדוחק, און געקענט ענטפערן פארוואס דער רמבם גיבט מיר די גאנצע היסטאריע אין א' ב' ג' אין פרק א' אז אריכות הנל איז נוגע, וואס איז דאס נוגע? צו דעם וואס דער רמבם שרייבט ווייטער אין פרק ב', אין פרק ב' שרייבט ער שכל המודה בעבודה זרה כופר ובכל מה שנצטוו הנביאים מאדם ועד סוף העולם כו', האט דאס געשטימט, דערפאר שרייבט ער ווי אזוי ס'איז געווען די ירידה און דערנאך ווי ס'איז געווען די עליה. נוסף לזה, וויבאלד אז אויך בני נח זענען געווען מצווה על עבודה זרה, ווערט מיט דער אריכות באווארנט אז כאטש אז אין משך פון כמה וכמה דורות פון זינט ימי אנוש ואילך האט מען געדינט עבודה זרה ביז אז פשט דבר זה בכל העולם, זאל מען נישט מיינען אז ביי זיי איז דאס נישט געווען קיין איסור, נאר זיי האבן דעריבער דערמיט עובר געווען אויף ציווי השם. וואלט געווען זייער געשמאק ווען ער מאכט געשפריערט אז אדם הראשון איז נצטווה געווארן און בני נח האבן שוין געהאט דעם ציווי אויף עבודה זרה, בני נח זענען נישט מצווה אויף שיתוף אבער זענען מצווה אויף עבודה זרה, יעמאלט וואלט געווען פארשטאנדיג אז ער זאגט די גאנצע מעשה וואס דא האט זיך אפגעטון ווי ס'איז געווען דער סדר און דערנאכדעם ווי ס'איז געקומען אז מ'האט אויפגעהערט. דער רבי זאגט קלאר, דער יעמאלט וואלט געשטימט אז פשט דבר זה בכל העולם, די עבודה זרה, זאל מען נישט מיינען אז ביי זיי איז דאס נישט געווען קיין איסור, דערפאר ברענגט ער מען זאל וויסן אז ס'איז געווען א איסור, אבער דער רמב ם דערמאנט גארנישט נישט וועגן אדם הראשון, נישט וועגן בני נח. דער רבי איז מסיים, דער רמב ם דערמאנט נישט אינעם גאנצן פרק אז אדם הראשון איז נצטווה געווארן אויף עבודה זרה. און איז בכלל נישט מדגיש דעם גודל האיסור בדבר אויך אין יענע זמנים. ער דערציילט נאר א פאקט, בזמן אנוש האט מען געמאכט א טעות און מען האט געזאגט אז מען דארף דינען די וואס דער אייבערשטער האט געמאכט אז זאלן אונז געבן זון, די זון מאכט די פירות, די לבנה מאכט די פירות, און די שטערן גיבן אונז עפעס. דערנאך איז געקומען נביאי שקר. האט דאך גאנץ נישט צו טון צו דעם, שטייט וועגן גודל האיסור פון עבודה זרה שטייט גארנישט דערמאנט אינגאנצן. דער רבי לייגט צו אין א הערה פיר און פערציק די אזוי געשמאק און געוואלדיג עס ווערט נאך אסאך שווערער, בפרט שהטעות שבימי אנוש, וואס ער הייבט אן אינעם פרק דאס הלכה א', אינו ענין עבודה זרה שבני נח מוזהרים עליה, רבונו של עולם, די זאך וואס אנוש האט געטון אז ס'דא א אייבישטער, און ער דינט די זון, ווייל די זון איז א ממוצע און זי גיט וואס דער אייבישטער וויל, נישט קיין, בן נח נישט מצווה אויף דעם, ווי געזאגט פריער, כי אם ענין השיתוף, ס'איז געווען א ענין פון שיתוף, נישט זאגן אז ס'איז נישט חס ושלום נישטא קיין גאט, דאס זענען זיי געווען אסור, זיי האבן עס נישט געטון. קומט אויס אז דער המשך ובאריכות סיפור העניינים וואס מען האט ערשט גערעדט אין א' הלכה א' ב' ג', אינגאנצן פרק איז לכאורה בלויז א סיפור מאורעות. איך ווייס נישט אז ס'איז דא א איסור אויף עבודה זרה, איך ווייס נישט אז דער אייבישטער האט אנגעזאגט אדם און בני נח אויף עבודה זרה, און בפרט נאך אז די עבודה זרה איז גארנישט געזאגט געווארן פאר בני נח, די מעשה ביי אנוש איז א בן נח איז מותר. געוואלדיג געוואלדיגע שאלה וואס דא טוט זיך. וואס איז דא? א סיפורים? ער דערציילט פון וואס האט זיך אפגעטון? א ספר פון פון היסטאריע? קומט אויס אז דער המשך באריכות סיפור העניינים איז אינגאנצן פרק איז לכאורה בלויז א סיפור מאורעות ס'איז נישטא דא קיין הלכה אז ער דערמאנט נישט די וויכטיגקייט וואס חס ושלום פון איינער וואס וואס דינט עבודה זרה גארנישט וואס האט קיין שייכות נישט צום ספר היד פון רמב ם. דער רבי לייגט צו אין הערה 45 באשענק מיט מורה נבוכים מורה נבוכים ביסט ממשיך ברענגסט עס אראפ זייער געשמאק ס'איז נישט קיין ספר הלכות דער רבי זאגט ואמנם האריך בעניין זה במורה נבוכים חלק ג' פרק כ"ט אבער דארט איז דארט איז נישט קיין שייכות אוקיי בלייבן מיר יעצט ביי דעם עניין אבער האבן די ערשטע שאלה אויף די גמרא סנהדרין און אויף מדרש תנחומא אילו היה בדורו של אברהם ער געווען בדורו של אברהם צווייטע שאלה פארוואס כאפט אן דער רמבם דווקא בן מ' שנה? דריטנס פארוואס שרייבט ער נישט אז ווען ער הייבט אן זאגן ווען האט ער אנגעהויבן האט ער געקענט מאכן ווי די כסף משנה און זאגן אז ער איז געווען בן שלש האט ער אנגעהויבן בן ארבעים איז געווען דער סיום פון געקומען צו די מסקנא און פארשטאנדיג וועגן דעם אייבערשטן ער דערמאנט גאר נישט שלש שנים ער זאגט נאר כש כש כש כש ווי איז געווען דער לשון כשנגמל, כשנגמל איתן זה, און ער זאגט נישט ווען דאס איז. און די פערדע, פארוואס איז ער ממשיך אזוי אין די אריכות אין די היסטאריע, לכאורה איז דאס ממש היסטאריע, ער רעדט דאס זעלבע וועגן ענוש, וואס איז געווען שפעטער, און וואס איז געווען מיט אברהמען, אלץ די אלע דריי הלכות איז ממש קוקט אויס ווי א סיפור מאורעות אן קיין ענין פון הלכה. אות ו', אות ד'. יש לומר, יעצט קומט דער רבי מיט זיין חידוש נפלא, וואס דער רמבם האט געוואלט, ס'איז פשוט נישט פארשטאנדיג ווען מען גיט א קוק, וואס האט דער רמבם דא געטון? אות ד' יש לומר, אז דער פרק ראשון מען רעדט דאך וועגן פרק ראשון הלכה א' ב' און ג' יש לומר אז דער פרק ראשון פון הלכות עבודה זרה ואריכות עניניו איז א הקדמה כללית צו אלע הלכות עבודה זרה אין רמבם ס'איז נישט קיין סיפור מאורעות ס'איז א הקדמה צו הלכות עבודה זרה וואס דער רמבם גייט לערנען מיט אונז מען מוז האבן א הקדמה פאר מען גייט לערנען דעם ענין פון עבודה זרה וואס וואס וואס מיינט דאס? זאגט דער רבי קלאר דער ביאור בזה דער חטא פון עבודה זרה, חידוש נפלא ביותר. דער חטא פון עבודה זרה, כאטש אז בכללות באשטייט ער פון איסורים בנוגע למעשה, יא, בפועל, ווי דער לשון עבודה זרה, עבודה זרה מיינט געטון, מעשה. לכאורה קען מען דאך מיינען אז דאס איז דער עיקר פון עבודה זרה אז מען דינט דאס, זאגט דער רבי ניין, איז אבער תוכנו, ועיקרו פארבונדן מיט מחשבת האדם הרהור הלב. דאס מיינט, מיטן טראכטן אליין, חס ושלום, אז אדער שיתוף, אדער חס ושלום אז ס'איז נישטא קיין אייבערשטער, דאס איז דער עיקר ענין פון עבודה זרה. און אפילו אין די מעשה ווען איינער טוט עבודה זרה איז דער עיקר איסור דארטן איז דערין וואס וואס ער טראכט וועגן דעם און אין זיין הארץ איז אפגעלייגט אויף וואס ער גייט טון אז חס ושלום וואס טראכט ער וועגן דעם ענין פון עבודה זרה בפועל ווי דער לשון איז עבודה זרה איז אבער תוכנה ועיקרה פארבונדן מיט מחשבת האדם הרהור הלב דאס וואס ער טראכט בליבו ומחשבתו וואס טראכט ער אז א נברא א מלאך א גלגל און אזוי ווייטער איז אן אלוקה אדער לפחות אדער ער טראכט אז ס'ממש א גאט אדער ער טראכט אז לפחות ס'א סרסור ער איז א ממוצע צווישן דעם אייבערשטן מיט אונז וואס מיינט דאס אז ער איז א סרסור אדער חס ושלום אלוקה ס'א מציאות בפני עצמו דאס איז די ערגסטע וואס ס'קען זיין דא ליגט דער עיקר תוכן פון די עבירה פון עבודה זרה איז אין מחשבה און אין הארץ. וואס אויך דאס איז אן איסור מפורש אז ס'טאר נישט זיין. וואו זעט מען דאס? ווען דער רמב ם איז מפרט אין די הלכות גלייך בתחילת פרק ב'. ווייל ס'וועט אונז צוקומען צו פארשטיין וואס איז פרק א', א הקדמה צו הלכות עבודה זרה. מיט דעם יסוד אז דער ענין איז נישט מעשה, נאר אין מעשה איז דא עכט דער פראבלעם די מחשבה און די הרהור הלב, און הרהור הלב און מחשבה צו טראכטן נאר אז ס'איז דא א אנדערע אלוקה, אדער חס ושלום א סרסור. און די רמבם ווען ער איז מפרט אין די הלכות גלייך ביי תחילת פרק ב' עיקר הציווי בעבודה זרה שלא לעבוד אחד מכל הברואים וואס איז דער עיקר הציווי אין עבודה זרה נישט צו דינען איינעם פון די באשעפענישן לא מלאך וכו' ואף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוקים ער ווייסט אז דער אייבערשטער איז דער אייבערשטער והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש וכו' ווי געזאגט פריער אז ער דינט די עבודה זרה, אז ער דינט די מלאך אדער די זון, ווייל זיי זענען ממוצעים, נישט אז חס ושלום נישטא קיין אייבישטער, ער דינט אים אויף די זעלבע זאך ווי אנוש, וענין זה הוא שהזהירה תורה עליו וכו', אזוי זאגט דער רמב ם. כלומר, און איז ממשיך, שמא תשוט בעין לבך, תראה שאלו הן המנהיגים את העולם, והם שחלק השם אותם וכו', וועסט אריינקוקן מיט דיין הארץ, מיט די אויג פון די הארץ וועסטו אריינקוקן, און וועסט זען, זאגן אז זיי פירט די וועלט, ס'איז דא א אייבישטער, און האט זיי ממנה געווען צו פירן די וועלט. ותאמר שראוי להשתחוות להם ולעובדן, איז אלץ רעדט זיך וועגן דעם ענין פון. מחשבה און הארץ, ובענין הזה ציווה ואמר, און אין דעם ענין אלץ דער לשון פון רמב ם האט דער אייבישטער אנגעזאגט, כלומר, שלא תטעו בהרהור הלב, לעבוד אלו להיות סרסור ביניכם ובין הבורא, איר זאלט חס ושלום נישט טראכטן אין הארץ און נישט אין קאפ אז צו דינען אט די וואס זענען א סרסור צווישן אייך מיטן אייבערשטן, דא ענדיגט זיך דער לשון פונעם רמב ם. פון דעם אלץ זעט מען ארויס אז דער ענין איז, די פראבלעם איז, דער הרהור הלב און די מחשבה טראכטן וועגן דעם. און איז ווייטער די, און אין ווייטערדיגע הלכות איז ער ממשיך, אין פרק ב' איז ער ממשיך, לשון פון רמב ם, ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותן הספרים וועגן עבודה זרה, מען טאר נישט ליינען אין ספרים וואס זיי דערציילן וואס וועגן עבודה זרה, באותן הספרים כלל, ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה אין הלכה בית אין פרק בית וכל הלאוין האלו הלכה ג' בעניין אחד הן די אלע הלכות וועגן עבודה זרה איז איין ענין והוא שלא יפנה אחר עבודה זרה שלא יפנה נישט טראכטן נישט האבן אין הארץ וועגן די עבודה זרה רבי לייגט נאר צו דעם אין הערה פֿופֿציק וואס עס שטייט דער לשון פון רמבם וכל הלאוין האלו בענין אחד הוא שלא יפנה אחר עבודה זרה וכולו זאגט דער רבי ורק כל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה מעשה הרי זה לוקה אויפן טראכטן קען מען נישט געבן קיין מלקות ווען איז דא מלקות ווען ס'איז דא א מעשה דער רמבם אליין זאגט לשון פון רמבם כל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה מעשה הרי זה לוקה אבל גם עצם הפנייה היא בלאו. עצם הפנייה איז א לאו. מלקות קען מען נישט קריגן אויף דעם. ולא עבודה זרה בלבד, הוא שא, נאך אלץ דער לשון פון רמבם, לא עבודה זרה בלבד, הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה, שהוא גורם לו לאדם, לעקור עיקר מעיקרי התורה וכולו, טאר מען נישט, טאר מען נישט טראכטן. נישט נאר וועגן עבודה זרה, די אלע זאכן אויכעט. ברענגט אראפ דעם לשון פון רמב ם אין פרק ב' הלכה ו' אין די הערה איין און פֿופֿציק, כל המודה בעבודה זרה שהוא אמת, אף על פי שלא עבדה, הרי זה מחרף ומגדף וכו'. האבן מיר אנגעהויבן לערנען דעם ביאור אז דער רבי זאגט אז די ענין פון עבודה זרה, דארט די לשון עבודה טון, און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פֿופֿציק אז נאר נפנה אחריה די לשון פון רמב ם איז שייך מלקות, אבער א נישט נישט שייך קיין מלקות אבער א לאו איז מען יא אוסר, זאגט דער רבי אבער דער עיקר ענין איז די מחשבה און די הארץ נישט צו טראכטן וועגן אזעלכע זאכן, אפילו נישט וועגן עוקר זיין אנדערע עיקרי התורה, בפרט אין עבודה זרה. אות ה'. יעצט וועט מען קומען צו די מסקנא צו פארשטיין וואס דער רמב ם וויל דא, אז פרק ראשון איז א, ווי דער רבי האט געזאגט דעם לשון, איז א הקדמה כללית צו הלכות עבודה זרה. די קשיות זענען געווען געוואלדיג, האסט מיר נישט דערמאנט אדם, האסט מיר נישט דערמאנט נח, בפרט אט די סטארי וואס דור אנוש האט געזינדיגט, איז נישט שייך צו בני נח בכלל, ס'איז געווען מותר, ס'איז מותר פאר זיי, א בן נח מעג ביז היינט זיין רעדן פון שיתוף. אות ו'. דערפון איז מובן אז בכדי צו מקיים זיין כדבעי די מצוות לא תעשה ועשה, אין עבודה זרה איז דא דער לא תעשה און דער עשה, אנוכי השם אלוקיך און לא יהיה לך, די מצוות לא תעשה ועשה פון נישט דינען עבודה זרה, איז נישט גענוג צו וויסן בלויז די הלכות בנוגע לעשייה. נישט גענוג צו וויסן הלכות פון עשיה, וואס מיינט עשיה ביי עבודה זרה, וואס מען דארף טון און וואס מען טאר נישט טון, נאר אדרבה, לכל לראש דארף באווארנט ווערן בתכלית די מחשבה, און דערפאר די אריכות הגדולה בזה. דערפאר איז דער רמב ם אזוי מאריך אין דעם, צו מודיע זיין, איר זאלט געדענקען, אז למעשה טאקע בפועל איז די הלכות איז וועגן עשיה, אבער איך קום אייך דא דערציילן אז איר זאלט געדענקען אז לכל לראש דארף מען באווארענען, די מחשבה דארף ווערן באווארנט, נישט נישט נישט די מעשה. עס דארף נקבע ווערן במחשבת האדם וליבו, סיי דער ענין פון עשה און לא תעשה, ווי ווערט נקבע? נקבע ווערן אז נאר דער אייבישטער איז דא, במילא איז גארנישטא, האב איך דעם עשה מיטן לא תעשה. עס דארף נקבע ווערן במחשבת האדם וליבו אז אלע ברואים שבעולם האבן נישט קיין מציאות פאר זיך, במילא איז נישטא קיין מקום מען זאל זיי מכבד זיין, מחשיב זיין, אדער דינען חס ושלום וועלעכן ס'איז נברא, נישטא אזא זאך. לא מלאך, לשון פון רמב ם, לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב ולא אחד מארבעה יסודות ולא אחד מכל הנבראים מהן, קיינעם איז נישטא, ס'האט גארנישט קיין מציאות, נאר דער אייבישטער איז דא. ויתירה מזה, די הקדמה צו הלכות עבודה זרה איז נוגע צום קיום פון אלע מצוות, אה, געוואלדיג, צו מקיים זיין דעם ענין פון טראכטן א גאנצע צייט דעם ענין פונעם מצוה, אז אנכי ה' אלוקיך, נאר דער אייבישטער איז דא, און אלעס אלס וואס איז דא איז גארנישט. די הקדמה צו הלכות עבודה זרה איז נוגע נישט נאר צו דעם, ס'איז נוגע צום קיום פון אלע מצוות, יסוד פון אלע מצוות, ווארום דער אופן פון מצוות עבודה זרה, איז ווי דער רמב ם זאגט אין הלכה ד', עיקר כל המצוות כולן. און דעריבער, יעצט דארפן מיר קומען צו דעם ענטפער, וואס טוט זיך דא אין פרק א', איז דאס סיפורים, איז דאס סיפורי מאורעות? איז דאס היסטאריע? ניין. יעצט וועט מען זען דעם חידוש פון רעבן, אז דער ערשטער פרק איז די הקדמה כללית, דעם רבי'נס לשון געווען, הקדמה כללית צו הלכות עבודה זרה. און דעריבער איז דער רמבם מקדים דעם גאנצן פרק א' פאר די הלכות עבודה זרה. אנהייבנדיג פון בימי אנוש טעו בני אדם, דער לשון איז דארטן ווער האבן געמאכט דעם טעות, חכמי אותו הדור, אונטערגעשטראכן חכמי אותו הדור, און איז מסביר אז זייער טעות איז באשטאנען דערין וואס זיי האבן געמיינט אז הואיל ואלוקים ברא כוכבים וחלק להם כבוד כו' דעריבער איז ראוי מ'זאל זיי מכבד ומשבח זיין ביז צו בויען פאר זיי היכלות און דינען זיי רחמנא ליצלן. וואס איז דער רמב ם דא מדגיש מיט דעם? דערמיט גיט דער רמב ם צו פארשטיין, פרק א', הקדמה צו הלכות עבודה זרה, ער גיט אונז צו פארשטיין עפעס א אינטערעסאנטע זאך, דערמיט גיט דער רמב ם צו פארשטיין אז דער עיקר וסיבה פון עבודה זרה, דאס געדענקען אז ער דערמאנט נישט אדם, ער דערמאנט נישט נח, ער דערמאנט דיר וואו איז דער עיקר פון עבודה זרה? פרק ב' וועט ער אנהייבן צו לערנען וועגן עבודה זרה וואס דאס איז וואס די הלכה איז מיט אלע פרטים און אלף איז א הקדמה דערמיט איז דער גיט דער רמבם צו פארשטיין אז דער עיקר וסיבה פון עבודה זרה אויך וואס איז געווען בימי אנוש ווען זיי האבן דערמיט געמיינט להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה זיי האבן נישט געזאגט אז עס איז נישטא קיין אייבישטער חס ושלום, זיי האבן געוואלט משיג זיין רצון הבורא, איך וויל זיך בוקן צו די וואס האט דאס געמאכט אז זיי גיבן מיר אז זיי גיבן מיר עסן זיי גיבן מיר טרינקען, זיי זענען סרסורים, זיי זענען צווישן מיר מיט א ממוצע צווישן אונז און דעם אייבערשטן. קומט אונז רמב ם זאגן אז אויך וואס איז געווען בימי אנוש איז מופרך נישט נאר מציווי וגזירת השם, נאר דאס איז היפך האמת והמציאות, היפך השכל. היפך השכל. דאס האט זיך גענומען דערפון וואס דער רמב ם זאגט דעם לשון טעו בני אדם טעות גדול. וואס וויל ער מיט דעם מחדש זיין? וויסנדיג שאתה הוא לבדך זענען זיי דורכגעפאלן אין חטא עבודה זרה צוליב טעותם וכסילותם, זייער נארישקייט מיט זייער טעות און זייער נארישקייט, שמדמים שזה ההבל רצונך. זיי האבן געטראכט אז די שטות אויף צו דינען די זון מיט די לבנה מיט די אנדערע זאכן מיט מלאכים איז דער רצון פון דעם אייבערשטן. נאר איך האב פארגעסן צו לערנען הערה פֿיר און פֿופֿציק וואס דער אלטער רבי דער רבי ברענגט אראפ דעם רמב ם אז דער רמב ם אליין זאגט אז יתירה דער רבי זאגט יתירה מזו אז די הקדמה צו הלכות עבודה זרה איז ווייל ס'איז נוגע צום קיום פון אלע מצוות אבער דאך אפהיטן פון מצוות עבודה זרה איז עיקר כל המצוות כולן, ברענגט דער רבי אראפ אין הארה פֿיר און פֿופֿציק, רמבם שם, הלכה ד', וראה לשונו במנין המצוות, על סדר הלכות הרמבם בתחילתו, בריש ספר היד איז דאך דא דער מנין המצוות פונעם רמבם, ס'איז דא א מחלוקת אין די מנין המצוות, זאגט דער רבי אזוי, ספר ראשון אכלול בו כל המצוות שהם עיקר דת משה רבינו עליו השלום, וצריך אדם לידע אותם תחילת הכל, און די רמבם זאגט וואס דאס איז, כגון יחוד השם ברוך הוא ואיסור עבודה זרה. אינטערעסאנט אז ער מיינט נישט די אנדערע זאכן, ס'איז דאך דא נאך זאכן אין דעם ערשטן ספר, ולהעיר שלא הזכיר שם שאר המצוות שבספר המדע, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות תשובה, אז ער מיינט נישט, ער מיינט נאר דעם ענין, צו זאגן אז דאס איז דער עיקר כל המצוות כולן. יעצט וועט מען צוקומען אז דער רמבם גיט אונז צו פארשטיין דא אז דער עיקר וסיבה פון די עבודה זרה איז געווען וואס ווען ס'איז געווען היפך המציאות און ס'געווען היפך השכל צו גיין זאגן אז דאס איז דעם אייבערשטנס רצון דאס איז אלס אין הלכה א' איז ער אויך אונז מחדש וואס דער וואס דער וואס דער רמבם וויל אונז זאגן דארט און דער רבי וועט ארויסברענגען שפעטער פארוואס איז דאס די הקדמה וואס איז דא דער יסוד אין פרק א' בהלכה ב' ברענגט דער רמבם ארויס די נידעריגערע און ערגערע אופנים פון עבודה זרה וואס זענען דא, ווי גערעדט פריער, אז ס'זענען געקומען נביאי שקר און זיי האבן זיי געזאגט, זאגן אז הקל ציוה עבדו כוכב פלוני, דער אייבערשטער האט גאר געהייסן, און די כהנים אומרים להם שבעבודה זו תצליחו. אדער אז דער כוכב עצמו אמר להם עבדוני, דאס איז געווען די אלע נביאי שקר האבן זיי אריינגעהאקט אין קאפ ביז צו זאגן מורא'דיגע ווערטער, שזו הצורה וואס זיי האבן געמאכט ארויפגעהאנגען אין שטוב, מטיבה ומריעה חולי, ס'מאכט זיי גוט און ס'קען זיי מאכן שלעכט. און אז זיי און אז זיי קומען מצד דעם וואס, ווי איז דאס געווארן ביי די מענטשן יעמאלט? זאגט דער רמבם, עמדו בבני אדם נביאי שקר, דאס הייסט אז דער טעות במחשבה והלב הנזכר לעיל האט געפירט צו אזא ירידה וואס איז נאך למטה פון טעות בשכל והבנה. ערשטנס איז געווען דער טעות בשכל והבנה, במחשבה והלב, וואס איז געווען ביי אנוש, דורך דעם איז מען צוגעקומען צו די נידעריגערע דרגה, די נביאי שקר האבן געזען וואס דא טוט זיך, אז מען בוקט זיך צו דעם מיט די אלע זאכן, האבן זיי מחדש געווען מיט נייע זאכן. זיי האבן זיי געהייסן זיי זאלן זיך בוקן צו זיי, ווי זיי האבן זיי געזאגט אז די צורות וואס איר מאכט, זיי גיבן מאכן אייך גוט, זיי מאכן אייך שלעכט. ממילא האט עס צוגעברענגט אזא ירידה וואס איז נאך למטה פון טעות בשכל והבנה, ס'איז נידעריגער פון שכל והבנה, דער שכל והבנה האט זיי געזאגט אז מ'דארף דינען דעם ווייל ער טוט א טובה מיט מיר, ווייל ער איז א ממוצע, אבער דאס איז אן ענין, דער ענין וואס זיי האבן געמאכט די נביאי שקר איז היפך השכל לגמרי, וואס שטאמט פון וואו שטאמט דאס? פון נביאי שקר, און כוזבים אחרים, ליגענערס. וואס ברענגט דאס צו? און דאס ברענגט סוף סוף צו אינגאנצן צו פארגעסן על הקדוש ברוך הוא, וואס איז געווען דעמאלט, ווי דער רמב ם זאגט דעם לשון, וכיוון שארכו הימים, נשתכח השם הנכבד והנורא בפי כל היקום וכו', ווי געלערנט פריער. אז בסיבת. דעם היפך השכל וואס איז געווען ביי אנוש, דערנאך איז געקומען די שקר און כוזבים די נביאי שקר, מסיבת דעם טעות גדול איז מען בהמשך הזמן געגאנגען מדחי אל דחי ביז צום מצב צו פון פארגעסן און נישט וויסן אז ס'איז דא א בורא עולם ומנהיגו. און נאך דעם אלעם, דאס אלס אלף און בית, נאך דעם אלעם איז דער רמב ם מוסיף לתאר בהלכה ג, ס'איז גארנישט קיין היסטאריע, ער קומט אונז לערנען דא וואס דער פראבלעם איז, ווי ס'הייבט זיך אן דער ענין פון עבודה זרה, ווי ס'איז געווען ביי אנוש, ווי ס'איז געווען ביי נביאי שקר, הלכה ג ווי ס'האט זיך אנגעהויבן די פארקערטע. נאך דעם אלעם איז דער רמב ם מוסיף לתאר בהלכה ג, ווי אזוי אברהם אבינו איז צוגעקומען צו ידיעת השם, און דאס ברענגט ארויס נאכמער, ווי ביי אן אדם דארף זיין מופרך אויך מצד השכל יעדער אופן פון עבודה זרה אז אפילו ווען אברהם האט זיך געפונען צווישן עובדי עבודה זרה באופן גרוע דער רבי זאגט הערה 58 וואנעט ווייס איך ס'איז געווען באופן גרוע ווען אברהם אבינו איז געקומען איז דאך שוין נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום אזוי שטייט קלאר אין הלכה בייס און והוא עובד עמהם געוואלדיג! אברהם אבינו עובד עמהם, און דעסטוועגן איז ער געווען דער וואס השיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, פון זיך אליין ניצן דעם שכל און ניצן דעם קאפ, וידע שכל העולם טועים וכו', אויך אודאי אברהם, ער איז געקומען צו א מסקנא, אז די גאנצע, ער האט זיך אריינגעטראכט צום דרך האמת און האט פארשטאנען אז דאס איז דער קו הצדק און דאס איז דער אמת. דער רבי ברענגט אבער אין הערה זעכציק און מפרט גם דער רמב ם אליין אין הלכה ג, איך ששיבר הצלמים, דערמאנט פריער די מעשה, ער האט צובראכן אלע צלמים פון זיין טאטן, דער טאטע קומט און ער טענה'ט זאגט ער אים וואס עס, ער האט גענומען דעם האק וואס ער האט געהאקט אלע צלמים און אריינגעלייגט אין די האנט פונעם גרויסן צלם, זאגט אים דער טאטע וואס מיינסטו ער האט עס געמאכט, דער טאטע האט נישט געווען קיין שוטה, ער האט פארשטאנען וואס דא טוט זיך. טאקע געווען א תרח אבער האט פארשטאנען אז דער גרויסער קען עס דאך נישט טון, אברהם האט עס געטון. זאגט דער רמב ם לשון פון רמב ם שיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם, און האט זיי געזאגט ראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם. ס'געווען דא ביידע זאכן סיי וואס מ'טאר נישט דינען די עבודה זרה און סיי ס'דא א מצוות עשה וואס מ'דארף טון דהיינו גם א מצוות עשה לאבד עבודה זרה ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה אין פרק ז און דאס אלץ האט אברהם פארשטאנען מיט זיין שכל נאך מער איז האמער שוין דעם יסוד דעם ענטפער ס'איז נישט קיין היסטאריע ער קומט אונז זאגן וואס דא דארף זיין ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער קלאר מען דארף ניצן דעם שכל פשוט געוואלדיג ווי דער רבי וועט עס מחדש זיין באלד מיט א נייעם חידוש נאך וואס דער רבי האט אויסגערעכנט די אלע דריי הלכות יעצט וואס ער וויל דער רבי קומען צום סיכום נאך מער דער רמבם איז אויך מתאר בפרטיות ווי אזוי אברהם איז צו דעם געקומען ער זאגט אונז קלאר ווי אזוי אברהם איז געקומען צו דעם והיה תמה אברהם אבינו לשון פון רמבם והיה תמה אברהם אבינו האט געוואונדערט היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד לא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו ווי קען דאס זיין דער גלגל גייט און ער גייט די זון קומט ארויף און גייט אראפ ווי קען דאס זיין עס דארף זיין איינער וואס ער דרייט אים כי אי אפשר שיסבב את עצמו ער קען זיך אליין נישט דרייען וליבו משוטט ומבין, ער האט געטראכט און געטראכט און געטראכט ביז ער איז געקומען צו פארשטיין וואס דאס איז, דאס הייסט אז די בריאה גופא איז מכריח און איז מגלה דעם דרך האמת, נאך א נקודה דא, חוץ פון דעם וואס מ'דארף צוקומען מיט שכל הפשוט, ווי אנוש האט געמאכט דעם טעות, דאן האבן די נביאי שקר נאך נידריגער, ביז מ'איז געקומען צו דינען און זאגן אז דער אייבערשטער זאל אויסהיטן אז ס'איז נישטא קיין גאט, דאס אלץ האט צו טון מיט שכל, דער רבי זאגט נאך א זאך אז די בריאה אליין האט מכריח געווען צו אברהם אבינו צו מגלה זיין דעם דרך האמת, אז דער לשון ווי דער רמב ם זאגט אז יש שם אלוקה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא בורא הכל וכו' ווי דער רמב ם איז ממשיך. יעצט וועט מען קומען צו די מסקנא און פארשטיין וואס דער רמב ם טוט דא מיט דעם פרק א', וואס טוט זיך דא מיט דעם פרק א', וואס דאס אלץ איז כנזכר לעיל א הקדמה און א יסוד, דאס אויכעט א טייל פון הלכות עבודה זרה. נישט נאר איז דאס מועיל ופועל אז א איד זאל זיך אויסהיטן פון עבודה זרה במעשה, אין די הקדמה אין פרק א' קומט ער אונז לערנען זאלסט געדענקען אז מ'איז נישט עובר נאר מיט מעשה, ביי אנוש איז נישט געווען קיין מעשה, ביי אנוש איז דאך געווען מחשבה, דער שכל האט אים געזאגט אז מען דארף עס דינען. נאר דאס טוט אויך בעיקר אז במחשבתו, אונטערגעשטראכן במחשבתו, ובליבו זאל נקבע ווערן דער אמת וואס פארהיט ס'זאל איבערהויפט נישט זיין קיין מקום לחטא זה. אז בשכלו ווערט ביי אים נתאמת אז אלע נבראים האבן נישט קיין שום מציאות וחשיבות מצד עצמם וכנזכר לעיל. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג ערשט וואס דער רמב ם האט דא געטון, וואס דער רמב ם האט אונז דערציילט, אראפגעפאלן אלע שאלות, דאס איז א הקדמה, דאס קומט אונז דערציילן דער ענין פון מחשבה און הארץ. אז טאקע ווי געזאגט פריערט אז מלקות קען מען נישט געבן איינער וואס האט נישט געטון, אבער דער לאו איז א לאו, און דאס איז גאר דער יסוד און ועיקר, יסוד ועיקר פון כל המצוות ווי דער רמב ם אליין זאגט. יעצט איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס דער רמב ם ברענגט אין פרק א' אין הלכות עבודה זרה. נאר איז געבליבן די שאלה וועגן אילו היה אברהם, און די שאלה אויכעט פארוואס דער רמב ם דערמאנט בן ארבעים און ער דערמאנט נישט וועגן דעם ענין פון בן שלש. יעצט וועט מען זען הערה איין און זעכציג וועט דער רבי זאגן נישט נאר אז דער פרק אלף איז א הכנה און ס'איז א הקדמה צו די הלכות עבודה זרה נאר נאכמער וגם החלוקה של ההלכות היא לא רק חלוקה בקשר להזמן וירידת הדרגות זו למטה מזו ס'איז נישט נאר קומט אונז דערציילן אין די צייט ווי ס'איז געווען, ענוש, נביאי שקר, ביז ס'איז געקומען אברהם און ער האט אנגעהויבן צו לערנען זיי, והמדובר בהלכה ב' היה לאחרי שארכו הימים, ופשיטא בנוגע למדובר בהלכה ג' שמתחיל אז מזמן אברהם, אלא, נישט נאר דאס איז דער עיקר, אלא היא בעיקר חלוקה בתוכן ההלכה שמשמיעינו, ער קומט אונז דערציילן דעם עיקר אין די הלכה וואס קומט ער אונז דערציילן? אויף אייז אנשוס וידיעת האדם בשלילת עבודה זרה דער סדר פון הלכה א' הלכה ב' הלכה ג' איז נישט נאר אין סדר ווי ס'איז געווען עס קומט דא דערציילן די אמת און ידיעת האדם מיט א סדר מסודר הלכה א' בסוג עבודה זרה שיסודו בטעות בני אדם הלכה ב' איז א הלכה בסוג עבודה זרה שבקשר יסודו נביאי שקר כוזבים אחרים הלכה ג הלכה הלכה ג איז א מכרחת שההכרה באלוקות וזה שעבודה זרה מופרכת מצד שכל האדם כנזכר לעיל זייער געשמאק אבער דעם סדר ווי ס'גייט די דריי הלכות. יעצט וועט מען קומען צו ענטפערן אין אות אין אות ו' פארוואס דער רמב ם נעמט אן ארבעים און ער דערמאנט נישט בכלל דעם ענין פון שלש, נאכדעם וועט מען קענען פארשטיין אילו היה בדורו של אברהם. אבער דער רמב ם אליין, די שאלה וואס איז געווען דער רמב ם נישט קיין ספר היסטאריע ס'איז א ספר הלכות הלכות, זייער געשמאק פארשטאנדיג, מ'זעט קלאר וואס דער רמב ם קומט אונז דא דערציילן, איר זאלט געדענקען, מחשבת עבודה זרה, דא ליגט די ערגסטע זאך, און בכלל עבודה זרה, נישט טון עבודה זרה און טראכטן אז נאר דער אייבישטער איז דא, און דער אייבישטער איז אלץ, איז עיקר כל המצוות. על פי זה קען מען מסביר זיין, אין אות ו' וועט דער רבי צוגעבן נאך א שאלה, וואס איז דער ענין פון אברהם, פון דעם רמב ם דערמאנען בכלל דעם גיל פון אברהם אבינו, למאי נפקא מינה, צו ער איז געווען דריי, צו ער איז געווען פערציג, צו ער איז געווען פופציג, אין א ספר הלכה איז דאס נישט נוגע. אז לויט דעם וועט ווערן אלץ פארענטפערט, על פי זה קען מען מסביר זיין וואס דער רמב ם איז בוחר געווען די גירסא ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו, און נישט די גירסא בן מ ח וכיוצא בזה. נוסף על זה, נוסף אויף דעם וואס ער האט אנגענומען איז טעמא בעי, צוליב וואס דארף דער רמב ם בכלל זאגן ווי אלט ער איז דאן געווען? למאי נפקא מינה? ווייל אויך דורך דעם קומט צו אין דער הסברה והדגשה הנל פון שלילת עבודה זרה. דער גאנצער פרק א' איז א הכנה צו הלכות עבודה זרה און שלילת עבודה זרה, נאר דער אייבישטער איז עפעס און אלץ איז גארנישט, און דעמאלטס דער ציילן פערציג יאר איז אויכעט דא א נקודה פון שלילת עבודה זרה. בנוגע דעם גיל פון ארבעים שנה זאגן חזל, שטייט אין פרקי אבות אז בן ארבעים לבינה, א געוואלדיגע זאך, בן ארבעים לבינה, דאס הייסט אז בעת מען דערגרייכט דעם עלטער פון ארבעים שנה קומט מען צו מצד טבעו צו א שלימות אין הבנה והשגה, על דרך ווי בן שלושים לכח, מיט שלושים ווערט פולפילד פולפילד די כח פון א מענטשן, בן שלושים לכח שלפני זה, שלושים פאר ארבעים איז אן ענין אין טבע האדם טבע האדם איז אז בן שלושים קומט ער לכח זאגט די משנה על דרך זה בן ה' למקרא שלפניו און בן חמישים לעצה בן שישים לזקנה איז דאס בדרך הטבע וואס זקנה איז לאחר זה נאך פערציג די זעלבע זאך איז בן ארבעים לבינה דער מענטש ווערט פולי געזעצט אין זיין שכל ווען ער ווערט בן ארבעים שנה יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס ער כאפט אן מיט ארבעים די גירסה וואס איז גארנישט נפוצה אינגאנצן און וואס דארף מען בכלל האבן דעם גיל דערפון איז מובן מדגיש זיין דעם עניין אז מ'דארף צוקומען די נקודה איינע פון די נקודות העיקריות אין די שיחה איז אז מ'דארף קומען מיט'ן שכל אליין צו די הכרה אז ס'דא נאר אן אייבישטער און גארנישט אנדערש סיי ווי מ'זעט ביי אנוש און די נביאי השקר איז געווען ענטליך א שכל לכתחילה ביי אנוש איז געווען לכאורה שכל אבער שכל טעות און אברהם אבינו איז געווען דערום פון שכל דער אמת והצדק אז דער אייבישטער פירט די וועלט און ס'גאר נישט אן עם הוא ברא הכל והוא עושה הכל דערפון איז מובן אז די הבנה והכרה מציאות הבורא און אין די שלילת המציאות והחשיבות פון א דבר זולתו יתברך איז אן עניין וואס איז פארבונדן מיט טבע פון שכל הנברא דאס וואס דער רמבם קומט אונז דערציילן איך זאג דערמיט א סיבה בן ארבעים שנה, ווייל בן ארבעים ווערט פולפילד דער שכל, זאלסטו געדענקען אז צו צוקומען צו א אמת'ן געשמאק און פארשטיין און פילן דעם ענין פון היפך פון עבודה זרה און נאר דער אייבישטער איז דא, איז דווקא מיט שכל. א ענין וואס איז פארבונדן מיט טבע פון שכל הנברא, נישט א ענין וואס איז העכער פון גדר שכל נברא. ס'איז נישט קיין זאך וואס איז העכער פון שכל, ס'איז שכל, אזוי קומט מען צו צו די מסקנה, אברהם אבינו האט גענוצט זיין שכל, דער גלגל דרייט זיך ארויף און אראפ ארויף און אראפ איינער מוז עס מאכן מהאי טעמא הערט ווי געשמאק פשוט געוואלדיג מהאי טעמא נעמט אן דער רמבם די גירסא פון בן ארבעים שנה הכיר את בוראו ווייל דאס איז דער גיל ווען די הכרת והבנת השכל איז בשלימות און דאס איז בהתאם צום איך בין זיכער אז איר טראכט אז וואס פארוואס דערמאנט ער נישט בן שלוש שבע זיי דאך געדארפט דערמאנען בן שלוש אויך און דערמאנט נאר ארבעים און זאגט שנגמל איתן זה זאגט ווען דאס איז קען עס נישט זאגן וועט דער רבי עס ענטפערן חידוש און דאס איז בהתאם צו תוכן כל ההלכה והפרק דאס דעם 40 האט שטימט דעם גאנצן פרק כאטש אז אויך לדעת הרמב"ם איז רוב שנים יודיעו חכמה יא א פסוק אין איוב כנזכר לעיל בן חמישים לעצה ער ווערט דאך נאך קלוגער אויך נאכדעם איז אברהם נאכאנאנד נתעלה געווארן אליין אין הכרת הבורא ער איז געקומען צו מ"ח ער איז געקומען צו נו"ן וכיוצא בזה איז דאך פערציג נישט דער זיכער על פי זה איז אויך מובן דאס בהתאם אויך צום תוכן ההלכה אז רוב שנים יודיעו חכמה אבער אנגעהויבן האט זיך עס פריער על פי זה איז אויך מובן וואס דער רמבם דערמאנט נישט בתחילת ההלכה אז אברהם איז געווען בן שלוש ווען התחיל לחשוב ולשוטט במחשבתו. און דערמיט האט זיך אנגעהויבן דער עניין פון הכיר את בוראו, פארוואס דערמאנט ער עס נישט? ווי מ'האט גערעדט פריער, די שאלה איז דאך געוואלדיג. נעמסט אן א גירסא וואס איז אינגאנצן נישט נפוץ בן ארבעים, און דערנאך זאגסטו כשנגמל, זאגסט נישט ווען דאס איז, ער האט נישט געקענט זאגן וואס דאס איז, לויט דעם יסוד פון רבי'ן, דעם געוואלדיגן יסוד פון רבי'ן, אז פרק א' איז נישט קיין היסטאריע, פרק א' איז א יסוד אין גאנץ הלכות עבודה זרה, א' ב' ג' הלכות קומט אונז לערנען ווי מען קומט אן צו עבודה זרה און ווי ווייט מען דארף זיין פון עבודה זרה. און אז ס'האט צו טון מיט שכל, זאגט דער רבי קען ער נישט דערמאנען דעם ענין פון שלש, הערט הערט פשוט צוטרייסלט, געוואלדיג וואס דער רבי זאגט דא. פארוואס זאגט ער נישט בן שלש ווען התחיל לחשוב ולשוטט במחשבתו, און דערמיט האט זיך אנגעהויבן דער ענין פון הכיר את בוראו. ווייסט פארוואס? ווייל דעמאלט וואלט דאס געגעבן א מקום לטעות. דער גאנצער יסוד איז שכל, ווען ער זאגט בן שלוש שנים, וועסטו אנהייבן טראכטן אז עס איז א מתנה פון אייבערשטן? איז דען א מציאות אז א קינד פון דריי יאר זאל אנהייבן טראכטן וועגן אייבערשטן? איז דא אזא זאך היינטיגע צייטן? אליין ער וואקסט צווישן צלמים מיט אלע זאכן, דערפאר האט ער נישט געקענט דערמאנען, ער האט געמוזט דערמאנען כשנגמל, אבער זאגן בן שלוש שנים האט ער נישט געקענט, זאלסט נישט מאכן קיין טעות און מיינען, אז ס'איז א מתנה מן השמים, ניין, בן ארבעים שנה הכיר, ס'האט צוטון צו שכל מיט מחשבה. ווייל דעמאלט וואלט דאס געגעבן א מקום לטעות אז דאס איז ביי אים נישט געווען פארבונדן מיט טבע השכל מצד עצמו, נאר לגמרי באופן ניסי, א קינד פון דריי יאר זאל עס טון, איז דאס א אופן ניסי. למעלה מהשכל. זיינען זייענדיג בן שלש שנים איז שוין ביי אים געווען א הכרה אין אלוקות? לייגט זיך נישט אין קאפ, דערפאר דערמאנט ער נישט בן שלש נאר בן ארבעים, דער יסוד איז דא אז מ'דארף צוקומען מיט א מיט א שכל, מיט א שכל, מ'קוקט אריין אין די וועלט זען אז ס'נאר דא א אייבישטער און די אלע זאכן איז גארנישט מיט נישט. אויס זייער. און מיט דער נקודה וכוונה איז דער רמב"ם ממשיך ווייטער אין דער הלכה. מאריך ומפרט ווי אזוי אברהם התחיל להשיב תשובות ולערוך דין עמהם וכיוון יעצט קומט דער רבי פארענטפערן נאך איין שאלה וואס איז געבליבן אילו היה בדורו של אברהם ער איז געווען בדורו של אברהם און ער איז געווען אין די צייטן וואס איז געווען אפילו ויקרא ביז ויקרא ויקרי מיט דער נקודה וכוונה איז דער רמב"ם ממשיך ווייטער אין דער הלכה, מאריך ומפרט ווי אזוי אברהם התחיל להשיב תשובות ולערוך דין עמהם, ער האט אנגעהויבן צו האבן מיט זיי דין, ער האט אנגעהויבן צו לערנען, כיון שגבר עליהם בראיותיו, ער האט זיי געוויזן ראיות אז ס'מוז זיין א אייבישטער, ביקש המלך להורגו, דער רבי לייגט צו די אות זיבעציק, נישט נאר נישט נאר ביקש המלך להורגו ווייל אברהם אבינו איז געווען אזוי שטארק אין דאס, וגם זה מוסיף בהדגשה הנזכר לעיל, תוקף ההכרה דאברהם באלוקות, זיין הכרה אין אלוקות איז געווען אזוי טיף, שהיתה עד למסירות נפש, שהוצרך שיעשה לו נס, מען זאל נישט ווערן פארברענט אין אור כשדים.

עס קומט צו אים פון עבודה זרה איז נישט נאר טון, דער עיקר איז די מחשבה, אלעמאל געדענקען סיי אין דעם פאזיטיוו און סיי אין דעם נעגאטיוו, נאר דער אייבישטער איז אלץ און די אלע זאכן זענען גארנישט. ווי האט ער עס געטון אברהם אבינו, זאגט דער רבי דורך ראיות והכרחים שכלי, האט זיי מסביר געווען, איר קוקט די זון, וואס איז דאס? וואס איז דאס איז עפעס א מאשין? ס'איז א באטעריע? ווי גייט דאס? ווי ארבעט דאס? ס'מוז זיין איינער וואס האט עס באשאפן, ס'מוז זיין איינער וואס האט עס, ווי ער האט געזאגט דעם לשון פריער האט מען גערעדט לשון, יש, עס מוז זיין איינער וואס איז מסובב דעם גלגל. דורך ראיות והכרחים שכליים האט ער אומגעקערט אלפים ורבבות וואס זענען געווען עובדי עבודה זרה, האט ער אומגעקערט לדרך האמת. ושתל בליבם, איינגעפלאנצט אין זייער הארץ, וואס כל זה איז מוסיף ומדגיש אין דעם חוזק והתאמצות הכרת האדם בשלילת עבודה זרה כנזכר לעיל, דאס אלס ווייזט אויף די הדגשה אויף די אמת'קייט און ווי ס'ווערט פארשטארקט ביי אים אין הארץ און אין קאפ דער ענין פון שלילה פון עבודה זרה, נאר דער אייבישטער איז דא. אות ח' יעצט מיר קומען צוריק צו פארשטיין אילו היה וואס איז אילו היה בדורו של אברהם על כל על כל על פי כל זה איז מבואר אין הנל אז אילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום וואס מיינט דאס דא ווערט נישט געמיינט אז לגבי אברהם עצמו לא היה נחשב לכלום נאר לגבי דורו של אברהם דער לשון איז נישט אילו היה בזמן של אברהם אילו היה בדורו של אברהם, מען רעדט נישט דא וועגן אברהמען, אז אז לגבי אברהמען איז לא נחשב כלום, ניין, מען רעדט לגבי דעם דור פון אברהם, וואס העלפט עס אונז צו דעם ענין אילו היה, ער האט דאך יא געווען, דער רבי מסביר זיין ניין, דורו של אברהם מיינט אינגאנצן א אנדערע זאך, און טאקע נח האט נישט געלעבט בדורו של אברהם, ווערט געשמאק פארשטאנדיג פארוואס די גמרא און דער מדרש זאגן אילו היה בדורו של אברהם. דורו של אברהם מיינט נישט דער צייט ווען אברהם איז געווארן מפורסם בדורו דורך הנפש אשר עשו בחרן, וואס דאס האט זיך אנגעהויבן נאך בחיי נח כנל ד, ס'איז אנגעהויבן ווען ער איז אלט געווען נאך אפשר צוויי און פֿופֿציק יאר, נאר בשעת דער דור איז געווארן דורו, ס'געדארפט זיין דורו של אברהם, בהתאם צו דעם דרך פון אברהם צו דעתו ושיטתו והנהגתו. וואס דאס האט זיך נאך נישט אויפגעטון בעת ער איז געווען אין אור כשדים, וואס בלויז גבר עליהם בראיותיו. ער האט זיי געוואונען, אבער דאס מיינט נישט אז זיי זענען געווארן מאמינים, מיינט נישט אז זיי זענען געווארן כופר בעבודה זרה, ער האט זיי געוויזן אז זיי זענען נישט גערעכט. און אפילו און אפילו נישט זייענדיג אין חרן, נאר אסאך שפעטער, ווען הגיע לארץ כנען, והוא קורא, ווען איז געווארן דער פון דורו של אברהם, נישט את הנפש אשר עשו מ'וועט באלד באלד זען פארוואס נישט, פארוואס דווקא ווען ער איז געקומען, יעמאלט ווען הגיע אין כנען, יעמאלט איז דאס געווארן. און יעמאלט איז עס שוין געווען, יעדער איינער געדענקט. לך לך מארצך וממולדתך ווען איז דאס געווען? בן שבעים וחמש שנים, האט שוין נח לאנג נישט געלעבט, איז ער נישט געווען ביי דורו של אברהם, וואס איז די חילוק פון הנפש אשר עשו בחרן ביז כנען? דארטן שטייט ויקרא שם בשם השם קל עולם עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם, יעמאלט איז געווען ושתל בליבם העיקר הגדול הזה. דער רבי גייט דאס מסביר זיין דעם חילוק פון הנפש אשר עשו בחרן ביז אין כנען וואס איז געווען דער חילוק און אין כנען איז שוין נח נישט געלעבט איז אילו היה בדורו של אברהם אז אברהם אבינו האט זיי געמאכט אלעמען איינגעפלאנצט אין זייערע הערצער אז זאלן וויסן אז ס'איז דא א אייבישטער אין אין הנפש אשר עשו בחרן איז דאס נאך נישט געווען ס'איז נישט געווען דורו של אברהם וואס מיינט דאס דער רבי מסביר זיין דער אויפטו אין דעם איז אז זייער הכרת הבורא איז געווען נישט נאר דורך דעם וואס אברהם האט זיי מנצח געווען גבר עליהם בראיותיו, דאס הייסט נישט געוואונען, דאס הייסט נישט איינגעפלאנצט אין זיי געווארן די אמונה, און אפילו אויך נישט נאר אין אן אין אן אופן וואס זיי האבן מקבל געווען בשכלם, ס'קען זיין זיי האבן מקבל געווען בשכלם אז ער איז גערעכט, די הסברות והוכחות פון אברהם, ממילא איז זייער הכרה אין אלוקות געווען די א צוגעקומענער ענין, אברהם האט עס אריינגעשטופט אין זיי, פון דעם וואס אברהם האט אין זיי אריינגעגעבן.

דערנאָך װאַקסט עס אַלײן. ער האָט עס אַרײַנגעגעבן אין זײ, און זײער האַרץ האָט אָנגעהױבן אַלײן צו פֿאַרשטײן און אָנגעהױבן צו פֿילן, און זײער קאָפּ האָט אָנגעהױבן צו טראַכטן און פֿאַרשטײן, װאָס מע װיל דאָ מה־שאין־כּן בײַ די, װען ס'איז געװען דער ענין פֿון נפֿש אַשר עשׂו בחרן, געװען. גבֿר עליהם בראַיותיו, און מע, זײ האָבן מקבל געװען בשׂכלם, אַז ער איז גערעכט, אָבער ס'איז נאָך אַלץ נישט געװען אײַנגעפֿלאַנצט אין זײ. די נאָר שתל בלבם, ער האָט אין זיי איינגעפלאַנצט די הכרה און ידיעה באלוקות, דאָס איז ביי זיי געוואָרן אַן אייגענע זאַך, על דרך ווי ביי אברהם, זיי האָבן מכיר געווען אלוקות אויך מצד זייער שכל גופא. יעצט וועט ווערן אַלץ זייער געשמאַק פאַרשטאַנדיק, און דעמאָלט איז מתאים צו זאָגן אַז דאָס איז דורו של אברהם. נח האט שוין נישט געלעבט, אברהם'ס דור איז געווען דווקא יעמאלט, אז דער דור איז געווען דורכגענומען מיט הכרה אין אלוקות, אויף וואס א סארט אופן? על דרך ווי אברהם. דער רבי ברענגט אראפ אין הארה פֿינף און זיבעציק, ראה מאירי בפתיחתו לאבות, והשיב רוח רוב העולם לאמונת השם יתברך. ולפי זה איז מובן דער לשון אילו היה בדורו של אברהם ווייל דער מצב הדור איז געווען לאחרי מות נוח ווען אברהם איז געווען בשנות השבעים ווען אברהם בן שבעים וחמש שנה ויצא בצאתו מחרן יעמאלט איז ער אנגעקומען אין כנען ויקרא שם בשם השם קל עולם יעמאלט האט שוין נוח לאנג נישט געלעבט האט נוח נישט געלעבט אין דעם זמן אין דעם דור פון אברהם אין דעם דור וואס איז געווען געגלייבט אזוי ווי אברהם און אלפים און עשרות אלפים האבן געגלייבט אזוי ווי אים. אות ט'. מיט דעם האבן מיר גענדיגט די שאלות מיט דעם ענין פון אילו און די שאלות אויפן רמב ם, יעצט האבן מיר אין אות ט', נאך א ענין אין דעם ענין אין דעם רמב ם. לפי זה דארף מען אבער פארשטיין דעם המשך בהלכה ג. וואו דער רמב ם זאגט, מ'האט שוין דערמאנט פריער די ווערטער, יעצט וועט דער רבי זיך אפשטעלן אויף דעם. ס'איז כאילו כאילו ווי א נייע שיחה, זיי המשך אבער ס'איז כאילו ווי א נייע זאך לפי זה דארף מען אבער פארשטיין דעם המשך בהלכה ג' און דער רמבם זאגט אז נאכדעם ווי די בני יעקב זענען געווארן אן אומה שיודעת את השם יא ס'איז געווארן אומה ש יא אברהם האט געגעבן יצחק און יצחק יעקב יעקב האט געגעבן די קינדער מיט די אייניקלעך איז בהמשך לזה געווארן א שינוי וואס איז געווארן אין מצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד עבודה זרה כמותן כו' דער רמבם זאגט וכמעט קט נאך א קליין וויילע היה העיקר ששתל אברהם נעקר א קליין וויילע וואלט געבליבן וואלט געווען דער עיקר וואס אברהם אבינו האט איינגעזייט וואלט אויסגעריסן געווארן לפי הנל ברענגט עס ארויס דעם היפך פון דעם תוכן פון דעם גאנצן פרק מיר האבן געזאגט אז דער גאנצער תוכן פון גאנצן פרק א' איז מען זאל ניצן אז אין שכל און אין מחשבה זאל מען אלעמאל זיין געזעצט און טראכטן און פילן אז נאר דער אייבישטער איז דא און עס איז נישטא קיינע זאך די אלע עבודה זרה עס איז גארנישט און דא קומט דאך צו אינגאנצן א פארקערטע זאך לפי הנל ברענגט עס ארויס דעם היפך פונעם תוכן פונעם גאנצן פרק אז דער מענטש מצד שכלו גופא איז יודע די אפגעפרעגטקייט פון עבודה זרה ווי מיר האבן געלערנט ביז יעצט און יודע ומכיר דעם אויבערשטן דאס איז געווען ביז יעצט, און דא אין סוף פון הלכה ג' זאגט ער, און דא זאגט מען, אז אפילו די אומה שיודעת את השם חזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד עבודה זרה כמותן, זיי האבן דאך געוואוסט, זיי האבן דאך געהאט שכל, ווי איז דאס געקומען אז זיי זענען געקומען צו טון דאס? ס'איז דאך אינגאנצן פארקערט, זאגט דער רבי ס'איז אינגאנצן נישט קיין שאלה איז דאס מובן לויטן המשך וסיום הפרק אין רמב ם לויטן סיום פונעם פרק וועט מען עס פארשטיין וזה לשונו גאנצער לשון פון רמב ם ומאהבת השם אותנו עשה משה רבינו עשה משה רבן של כל הנביאים

לויט דעם וועט ווערן אלץ פארשטאנען. דער רמב ם איז דערמיט מדגיש, דאס וואס די מציאות פון עבודה זרה און עבודתה באיזה אופן שהוא, אפילו באופן פון דור אנוש, האט קיין מציאות נישט, איז טאקע אן ענין המושג ומובן מצד טבע שכל האדם, און ס'איז מוכרח מצד הבריאה כנל, מיר האבן גערעדט פריער אז ס'איז דא צוויי זאכן דא, דאן איז עס א מושג ומובן מצד טבע השכל, א מענטש וואס האט א גלייכן קאפ און שכל דארף קומען צום פארשטאנד אז ס'איז דא נאר דער אייבישטער און די עבודה זרה איז גארנישט מיט נישט, ווי אברהם איז געקומען צו השגה פון שכל, ומצד הבריאה אויכעט קען מען דאס זען, ווי אברהם איז צוגעקומען מצד הבריאה, שכל ומצד הבריאה. און דאס איז נוגע צו וויסן אלס א הקדמה צו הלכות הלכות עבודה זרה, וויבאלד דאס איז פועל אין שכל האדם הכרת אלוקות און שלילת עבודה זרה כנזכר לעיל. האבן מיר נאך אלץ אבער די זעלבע שאלה, אין דעם סוף פון רמב ם קומט אויס אז ס'איז נישט אזוי, זאגט דער רבי ניין, אבער צוזאמען דערמיט מוז מען וויסן אז מען קען נישט פארלאזן זיך בויען אויף דעם אליין. דאס איז דער עיקר און מען קען נישט דאס איז עיקר דאס שכל דארף מען צוקומען אבער מען קען נישט בויען אויף דעם אליין פארוואס אז זיין שכל זאל זיין דער איינציגער יסוד צו אפהאלטן זיך פון עבודה זרה און צו האבן די הכרה אין מציאות הבורא און דינען אים איז נישט גענוג דער רבי האט געגעבן געשמאקע סיבות פארוואס דאס קען נישט זיין לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג וואס האט געטון אין מצרים וואס משה רבינו האט אויפגעטון ווי מען זעט עס פון ישראל בימים ההם אז נאכן ווערן אן אומה שיודעת את השם איז ווען ארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותן, חוזרים בני יעקב לטעות העולם ותעיותן, זענען צוריקגעגאנגען צו דעם טעות פון די וועלט און זייער בלאנדזשען, בכדי צו באווארענען פון חטא עבודה זרה, דער רמב ם, אלץ ליגט דא אין דעם רמב ם, געוואלדיג, די ערשטע דריי הלכות ברענגט דער רמב ם אראפ ווי עס דארף זיין אלץ על פי שכל, דארף מען צוקומען צו די מסקנא און וויסן אז ס'איז דא נאר דער אייבישטער. סטאפ פון הלכה ג לייגט ער דערצו, מ'זאל געדענקען אז דאס איז נישט גענוג, עס דארף זיין דא נאך א זאך דארף דא זיין. וואס נאך דארף דא זיין? כדי צו באווארענען פון חטא עבודה זרה, האבן זיי געדארפט אנקומען צו דעם וואס מאהבת השם אותנו, עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים, ושלחו, וכיוון שנתנבא משה רבינו בחר השם, בחר השם ישראל לנחלה, הכתירם במצוות והודיעם דרך עבודתו וכו' דאס הייסט אז דער קיום איז געווען מצד ציווי השם דער רמב ם ענדיגט צו הכתירם במצוות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועים אחריה דארף האבן דא א קאמבינעישאן פון ביידע זאכן צוזאמען, דער יסוד איז דער ענין פון שכל און מחשבה, אבער עס קען נישט האבן קיין קיין קיין עקזיסטענץ, עס קען נישט זיין, קען נישט בלייבן, סיידן אז עס קומט צו דער ענין פון אז דער אייבישטער האט עס געהייסן. און נישט נאר די הכרה אין מציאות הבורא, נאר אויך עבודתו, די עבודה וואס מען דינט דעם אייבישטן מיט מצוות, וואס אויך דאס איז אן ענין צו וועלכן מען איז צוגעקומען בזמן אברהם, דורך דער אייגענער הכרה. וואס איז געווען די הכרה? שאין ראוי לעבוד אלא לאלוקי עולם, דא האט מען אויך דעם ענין פון דינען דעם אייבערשטן, עס האבן זיך אלע געבוקט צום אייבערשטן, נישט צו די עבודה זרה ענימאר, דער לשון פון רמב ם, שאין ראוי לעבוד, מען דארף דינען, וועמען? אלא לאלוקי עולם, ולו ראוי ל, ולו, און צו אים, ראוי להשתחוות, ולהקריב, ולנסך, און וכו', רמב ם אין הלכה ג. דארף מען וויסן אז אויך דאס איז פארבונדן מיט דברי השם, נבואת משה רבינו, דער אויבערשטער הודיעם דרך עבודתו, דאס איז געווען דער ענין וואס איז אין מצרים איז געווען לכאורה נאר דער ענין פון שכל, ס'איז געפעלט דער ענין פון פון פון דעם ענין פון עבודה, ס'איז געפעלט דער ענין פון מצוות, ערום מן המצוות מיט אלץ, דער אויבערשטער איז משה רבינו, איז געווען די ביידע זאכן צוזאמען דער ענין פון שכל, איז אז היינט אז א איד וויל האבן דעם ענין פון הכרה אז נאר דער אויבערשטער איז דא, אנכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים, ס'איז נישטא גארנישט, די אלע זאכן איז גארנישט, דאס דווקא דורך שכל, און נאך א זאך דורך מצוות, ציווי השם. יש לומר דאס איז אויך נוגע להלכה, דאס איז נוגע צו הלכה אויך, אפילו דער וואס די שלילת מציאות עבודה זרה, און די הכרה איז ביי אים מושג ומוכרח מצד השכל, דארף ער מקיים זיין די דארף ער מקיים זיין די מצוות מיט ציווי עבודה זרה, אויך די לא תעשה שבו, וואס איז די לא תעשה שבו? דעם נישט דינען די עבודה זרה, מצד דעם וואס הודיעם דרך עבודתו, ער טוט עס נישט ווייל דער אייבישטער האט געהייסן. אות י', על פי כל הנל קומט אויס אז אין פרק א' פון הלכות עבודה זרה ברענגט דער רמב ם ארויס צוויי הלכות, סיכום, א' אז דער חטא פון עבודה זרה איז אן ענין וואס איז מופרך אויך מצד שכל האדם, ווי דער רבי זאגט דארטן טעות, און עס דארף ביי אים בשכלו נתאמת ונקבע ווערן די אפגעפרעגטקייט און די פרטי ציוויים ואיסורים דעבודה זרה, דאס וואס רמב ם וויל אונז לערנען, איין זאך, ב' די צווייטע הלכה, מאידך אז דער קיום פון דער מצוה בפועל דארף ניט זיין געבויעט נאר אויף זיין הכרה וידיעה, נאר ער זאל דאס טאן דערפאר וואס הודיעם דרך עבודתו, דאס האט סתם מיט א ציווי פונעם אייבערשטן, ווייל דער אויבערשטער האט אזוי אנגעזאגט על ידי משה רבינו, וואס ער איז געווען רבן של כל הנביאים, דאס הייסט, דער קיום בפועל דארף זיין מיוסד אויף אמונה בהשם און אויף דער יראה צו אויף און אויף דער יראה צו עובר זיין אויף ציווי השם עס מוז זיין דער ענין פון אמונה דער יראה אויף צו עובר זיין אויף דעם השם ציווי ואיסורי עבודה זרה זענען דער צד השלילי דער ענין פון לא תעשה און דער צד החיובי שבזה איז די מצות עשה פון ידיעת השם ואחדות השם זייער געשמאק ס'דא א עשה און א לא תעשה וואס געווען די ערשטע צוויי דיברות אנכי השם אלוקיך נאך דעם געווען לא יהיה לך אלוהים אחרים די צוויי די די ציווי ואיסור עבודה זרה זענען דער צד השלילי דער עניין פון לא תעשה נישט דינען עבודה זרה און דער צד החיובי שבזה איז די מצות עשה פון ידיעת השם ואחדות השם און ווי דער רמבם אליין זאגט אין מנין המצוות אז די ספר הראשון פון ספר היד אכלול בו כל המצוות שהן עיקר דת משה רבינו עליו השלום כגון יחוד השם ברוך הוא ואיסור עבודה זרה נאר דאס נאר וועגן דעם רעדט ער ביידע זאכן דער עשה און דער לא תעשה יחוד השם איז די עשה מצות עשה ידיעת השם און יחוד השם ואיסור עבודה זרה איז די לא תעשה עבודה זרה ואיסור עבודה זרה וקראתי שם ספר זה ספר המדע איז אויך ווען ער רעדט וועגן די מצוות עשה ברענגט דער רמבם די ביידע דערמאנטע ענינים דער רמבם רעדט וועגן מצוות עשה ברענגט ער ביידע זאכן אין אנפאנג הלכות יסודי התורה זאגט ער דעם לושן געוואלדיג זענען ביידע זאכן צוזאמען זאגט דער רמבם אפילו אין די מצוות ווען ער רעדט אין די מצוות עשה וואס איז די מצוות עשה מצוות עשה איז יחוד השם אויך בשעת מען לערנט אין די הלכה וואס ער ברענגט אראפ אין ספר המדע ברענגט ער אויך ביידע זאכן סיי די עשה און סיי די לא תעשה וואס זעט מען עס ביידע ענינים ווערן דערמאנט אין אנפאנג הלכות יסודי התורה זאגט ער דעם לשון לידע שיש שם מצוי ראשון לידע שיש שם אלוקה וואס מיינט דאס לידע, וויסן. אז די מצוה באשטייט אין וויסן און פארשטיין בשכל אז ס'איז פאראן דער מצוי ראשון. ווערט דאס דער אלוקה בורא עולם. און אין אנהייב ספר המצוות זאגט דער רמב ם דעם לשון, ציוונו באמונת האלוקות שנאמין שיש שם עילה וסיבה וכולו. וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט, אז דער ענין פון יסוד וואס דער רמב ם גיבט אונז אינעם ערשטן פרק איז דער ענין פון מחשבה און הרהור הלב, און דאן זאגט אבער דאס אליין איז נישט גענוג, עס דארף זיין דווקא דער ענין אויכעט פון מצוות מיט אלץ, וואס איז דאס אלץ? דער ענין פון אמונה. דאס קען צוברענגען א אידן חס ושלום זאל נישט האבן קיין מחשבה אויף עבודה זרה. ציוונו באמונת האלוקות שנאמין שיש שם עילה וסיבה, דער ציווי איז אז מען זאל גלויבן מיט אמונה, ס'דא ביידע זאכן צוזאמען, ס'דא דער ענין פון לידע, ס'איז נישט גענוג, דערנאך זאגט ער להאמין. העכער פון שכל, אמונה איז העכער פון שכל, אין דער מציאות, און גלייבן אין דער מציאות פון אן עילה וסיבה אלוקית אז ער איז דער וואס באשאפן אלץ און נאר ער איז דא. יוד אלף, על פי זה יש להוסיף בפנימיות הענינים, אויך א ענין וואס דער רבי וועט אראפברענגען אין פנימיות הענינים, כשם ביי דער הכרה וידיעה אין בורא עולם, ביי דער מצוות עשה, יא, דאס איז נישט די לא תעשה פון עבודה זרה, דאס איז די מצוות עשה, מצוות עשה אז מען דארף גלייבן אין אייבערשטן, זאגט ער ביידע זאכן, לידע און אמונה, איז כשם ווי ביי דער הכרה וידיעה אין בורא עולם ביי דער מצוות עשה איז נישט מספיק צו האבן בלויז די ידיעה אין אלוקות, ווארום היות אז דער מענטש איז דאס מכריח בשכלו הוא, און מיטן שכל קען מען נעמען נאר די בחינות פון אלוקות וואס ווערט נמשך בבחינת מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא, ביז ווען קענסטו קריכן און דערגיין מיטן שכל אז אלץ וואס איז באשאפן געווארן איז פון אייבערשטן? ס'איז אסאך א נידעריגערע דרגה פון דעם עצמות פונעם אייבערשטן. קענסט נאר האבן אז ממציא כל נמצא, דאס הייסט ווי דער אויבערשטער כביכול איז זיך מצמצם צו האבן א שייכות צום מציאות העולם. אבער די הכרה אין אמיתת המצאו פון אלוקות איז נישט גענוג דער ענין פון ידע פון לידע, דער אור האלוקי ווי ער איז העכער פון האבן א שייכות צו וועלט, דאס קען מען נעמען נאר מיט אמונה וואס איז למעלה מהשכל, דאס איז אינעם ענין פון עס איז, מ'זעט אז דער רמב"ם אין די מצוות עשה פון אנוכי השם אלוקיך האט ער אריינגעלייגט ביידע ענינים, סיי דעם ענין פון לידע און סיי דעם ענין פון אמונה, זעלבע זאך העט זיין אין די מצוות לא תעשה פון לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. געוואלדיג, פשוט מבהיל על הרעיון די חידוש נפלא, אזוי איז דאס אזוי איז דאס אין דעם צד פון שלילה, אין די ציוויי ואיסור עבודה זרה, אז נישט בלויז זייער קיום בפועל דארף נישט זיין געבויעט נאר אויפן שכל, דער קיום בפועל דארף נישט זיין נאר שכל ווי גערעדט פריערט, נאר אויך דאס וואס עס דארף ביי אים נתאמת ווערן בשכלו דער העדר המציאות והחשיבות פון יעדער זאך אויסער דעם אויבערשטן, נישט נאר זיי נישט דינען, נאר קומען צו א מסקנא אז זיי אלע זענען גארנישט. ועל אחת כמה וכמה, דער קצה הכי תחתון פון עבודה זרה, חס ושלום און זיכער אז מ'קען נישט אנקומען צו דעם. אויך די שלילה איז נאך נישט גענוג, אפילו אז ער זאגט אז ס'איז אלעס גארנישט, איז נישט גענוג ווען ס'איז נאר מצד השכל, אזוי ווי מ'האט גערעדט ביי דעם ענין פון די מצוות עשה, איז לידע, און מען מוז האבן אבער אמונה ווייל לידע אליין איז נישט גענוג, לידע גייסטו נאר מיט דיין מוגבל'דיגן שכל און קענסט נאר כאפן דעם אייבערשטן ווי ער איז מצומצם און ער האט באשאפן א וועלט, אזוי אויך אין דעם לא תעשה, געוואלדיג. אויך די שלילה איז נישט גענוג ווען זי איז נאר מצד השכל, ווייל נוסף אויף דעם אז בעת נאר זיין שכל איז דער יסוד, קען געמאלט זיין אז זייענדיג מושקע א ריבוי זמן אין וועלט און אין ענייני עולם האט די מציאות פון וועלט וכל השייך לו א השפעה ופעולה און איז זיך מתגבר אויף זיין שכל, ווי ס'איז געווען אין מצרים, אפשר קען האבן שכל זייענדיג אין וועלט און עסן און טרינקען און האבן צו טאן מיט וועלט קען אים צוברענגען צו דעם, ביז צו דערפירן רחמנא ליצלן צום קצה הכי הפכי והכי תחתון, ווי ס'איז געווען ביי די אידן אין מצרים, קלאר אז מצד זה וואס ארכו הימים איז חזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותם. די זעלבע זאך איז ביי די ענין פון עבודה זרה אויכעט אין די מצוות לא תעשה. שכל האדם איז א מציאות. א מציאות נבראת מוגבלת, ס'איז א באשאפעניש מוגבל, דער גרעסטער בעל שכל איז נאך אלץ מוגבל, דעריבער האט שכל נישט בכח צו שולל זיין די מציאות הנבראים בתכלית השלילה, שכל קען נישט מיט זיין שכל, איך זע דאך פארט אז ס'איז דא א וועלט, ס'איז טאקע אלוקות, אלוקות איז דאס מחיה מיט אלעס, אבער ער זעט א וועלט, שכל קען נישט קומען צו די דרגה פון העכער פון שכל. דווקא ווען דאס קומט מצד הציווי פונעם אויבערשטן, ווי גערעדט פריער, דער אייבערשטער האט געשיקט משה רבינו, געגעבן די תורה, געגעבן די מצוות, עס קומט פונעם אויבערשטן, און ס'קומט אין אן אופן פון אמונה, דעמאלט דערהערט ער באמת. הערה זיבן און אַכציק, להעיר שגם אצל אברהם, הערט, געוואלדיג, אחר שהשלים הכרתו את בוראו עד מקום שיד העיון משגת, אברהם אבינו האט געהארעוועט מיט זיין שכל ביז וואו ער קען אנקומען מיט שכל בא לכלל אמונה בהשם ברענגט אראפ פון עקידה ספר עקידה ועד שנקרא ראש למאמינים פון שמות רבה שיר השירים רבה ראש למאמינים האט געקראכן מיט שכל וויפיל ער קען ס'איז נישט גענוג מוז זיין אמונה בדרך אמונה דעמאלט דערהערט ער באמת אז יעדער מציאות זולתו יתברך איז מושלל בתכלית, ס'איז גארנישט דא, נאר דער אייבישטער איז דא און אלץ איז גארנישט. שיחת מוצאי שבת פרשת נח תש"מ.